א גוטן ערב יום טוב פון שבועות, איך וויל אביסל רעדן וועגן קבלת התורה, וויאזוי מען גרייט זיך צו צו אזא יום טוב. קודם האב איך געוואלט זאגן, ס'איז דא צוויי פסוקים וואס ביידע זעען אויס לכאורה א סתירה איינס צום צווייטן. איין פסוק שטייט, ס'איז אין דברים ט ז פסוק א', שמור זאלסט אפהיטן את חודש האביב, פסח זאל אייביג אויספאלן אין חודש האביב, אביב מיינט ווען די פרי געצייטיגטע תבואה הייבט אן צו וואקסן, דאס מיינט אנפאנג זומער, ועשית פסח לה' אלקיך, זאלסטו מאכן פסח, פארוואס? כי בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך, ווייל אין חודש אביב האט דיך דער אייבערשטער ארויסגעצויגן. ממצרים פון מצרים ווען לילה ביינאכט. נאכדעם שטייט נאך א פסוק דארטן אין דברים ט ז, נאר נישט פסוק א' נאר פסוק ג', שבעת ימים תאכל עליו מצות, זאלסט עסן זיבן טאג מצות, לחם עוני די ארעמע ברויט, כי ווייל בחיפזון אין אן איילעניש יצאת ביסטו ארויסגעגאנגען מארץ מצרים פון לאנד מצרים, למען תזכור זאלסט געדענקען את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, באמערקט דא שטייט למען תזכור את יום צאתך, דעם טאג וואס דו ביסט ארויסגעגאנגען, און פריער ביים קרבן פסח שטייט ועשית פסח, שטייט הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה ביינאכט, יעצט קיין סתירה אין די פסוקים איז נישט, ווייל וואס איז געשען איז, דער מדרש ברענגט. ווען ס'איז געווען מכת בכורות, איז געקומען צו לויפן פרעה און האט געשריגן, ווי משה ואהרן, ווי משה ואהרן. און פרעה זאגט פאר זיי, גייטס ארויס פון דא. זאגט משה ואהרן, אנטשולדיגטס, יעצט אינמיטן א נאכט, אונז גייען מיר נישט ארויס ווי פארברעכער, ניינענננ, אונז טו מיר צאמזאמלען אלע אידן אין רעמסס, און אינדערפרי העט מען אנהייבן צו גיין, א גאנצע נאכט האט מען צאמגעזאמלט די אידן, און אינדערפרי האט מען זיך גענומען גיין, יעדער האט זיך געמאכט א קרבן פסח, האט דאך יעדער געמוזט בענטשן, עסן און בענטשן, מען האט זיך צוזאמגעזאמלט און פון דארטן איז מען ארויסגעגאנגען ווייטער אינדערפרי, איז במילא נישט קיין סתירה פון די פסוקים. מען קען אדער זאגן א פשט אויך, ס'זאל שטימען די פסוקים, אויך א פשט. ס'איז דא א גאולת הנפש און א גאולת הגוף, די גאולת הנפש איז געווען די עיקר בייטאג, און די גאולת הגוף איז געווען די עיקר ביינאכט, יעצט. דער קרבן פסח איז געווען פאר די גאולה פונעם גוף, וועגן דעם זענען זיי וואס זענען זיך פטור געווארן פון צו ארבעטן שווערע ארבעט, אבער זענען נאך נישט ארויס געגאנגען פון מצרים, אויף דעם שטייט אין דעם קרבן פסח אז שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך כי בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים, לילה. אבער זיי זענען נאך געווען אין מצרים. נאכדעם איז געקומען די גאולה פון בייטאג, דארט זענען זיי שוין ארויס אינגאנצן פון מצרים, דאס איז שוין געווען די גאולה פאר נפש אויך, נישט נאר זיי האבן אויפגעהערט צו ארבעטן, נאר זיי זענען אינגאנצן באפרייט געווארן, אזוי ווי ס'שטייט, אז ווען די אידן בלייבן נאך דארט נאך איין מינוט, וואלטן זיי אריינגעפאלן אין די נו"ן, די שערי טומאה, ס'וואלט קיינמאל נישט געקענט מער ארויסגיין פון דארט, ממילא איז מדויק ביידע. יעצט ביי די מצה שטייט אויכעט שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפוזין יצאת מארץ מצרים, איז א סימן אז די מצה איז די טאגעדיגע גאולה ווייל מ'איז אנטלאפן מיט די מצה און מ'האט עס נישט געקענט אפבאקן, און אויכעט אז דאס האט געמאכט מ'זאל שנעל ארויסגיין בחפוזין. יעצט דער ענין פון ספירת העומר איז אויך דא אזוי, ס'איז דא דער ענין פון די נפש און פונעם גוף. דער גוף הייבט מען אן צו ציילן ספירת העומר. און דער עומר קומט פון שעורים. אז דאס איז א מאכל בהמה. דער מענטש איז אזוי ווי א בהמה. און ער וויל מתקן זיין די זיבן מידות די זיבן ספירות. ער זאל צוקומען צו בחינת אדם. אדם ובהמה תושיע ה'. איז במילא הייבט מען אן צו ציילן ספירה, און יעדעס מאל דערמאנט מען אז מען ציילט מיום הביאכם את עומר התנופה, און וואס איז געווען דער עומר התנופה? א מאכל שעורים, א מאכל בהמה. און מען ציילט נאך א טאג און נאך א טאג ביז מען קומט צו והקרבתם מנחה חדשה להשם, דאס איז געווען פון חיטין, במילא האט מען זיך אויפגעארבעט מען איז געווארן פון א בהמה און מען איז געווארן א מענטש. סאו סיי דער גוף ער האט א תיקון יעצט און סיי דער נפש. און מיט דעם קומט מען צו צום חודש סיוון. וואס דער חודש סיוון איז געמאכט אויף קבלת התורה, נאכדעם ווען די נפש און דער גוף זענען שוין אויסגעאיידלט קען מען נעמען די תורה. יעצט קומט אויס אז צו קבלת התורה פעלט אויס דער תיקון הגוף, דער תיקון המעשים, דער תיקון. וועגן דעם וועט מען פארשטיין פארוואס עס שטייט ספירת העומר, נישט ספירת קבלת התורה, ווייל אונז ציילן מיר פונעם עומר. טוב געווען, ווייל פון דעם מאכל בהמה מוז מען זיך אונז ארויפארבעטן צו באקומען א מאכל האדם, וועגן דעם איז די גאנצער יחוס איז ספירת העומר, נישט ספירת קבלת התורה, אז מ'איז שוין אויפגעארבעט קען מען שוין מקבל זיין די תורה במילא. יעצט דער ענין פון שבועות, פון חג השבועות, קודם, כ'האב שוין עס אסאך מאל געזאגט, איך וויל עס איבערזאגן נאכאמאל, ס'דא אין אמעריקע דא יעדער. די גרויסע זאך האט א טאג, למשל ס'דא דזשוליי פאור, דעיס טוט קאמעמערעיטן די מלחמה וואס אמעריקע האט געהאט און זיי האבן געווינען און זיי האבן געמאכט אן אייגענע מדינה, אין רוסלאנד איז עס מעי דעם פיפטן, מעי דעם פיפטן, א וואך פריער און א וואך נאכדעם שיכור'ט מען אין די גאסן, ס'איז נישט מעגליך צו טרעפן א באאמטער, קיינער איז נישט אויפן פלאץ, ווייל די שמחה איז גרויס, ווייל מעי דעם פיפטן. האט מען איינגענומען די דייטשן, דאס איז ביי זיי די אינדעפענדענס דעי פון די דזשערמאנס. די ימים טובים זענען אינגאנצן אנדערש, אונז גיימיר יעצט צו צום יום טוב פון חג השבועות, די זעלבע וואס האט זיך אפגעשפילט אין די צייט ווען מען האט באקומען די תורה, און דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אויפן בארג סיני, און מען האט געהערט ווי ער זאגט, אנכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, און לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, דער אנכי און לא יהיה וואס אונז האמיר געהערט, דער אנכי און ולא יהיה ווערט יעצט איבערגע'חזר'ט נאכאמאל. ווען איינער איז באמת א אויסגעארבעטער מענטש, און זאגט דער של"ה הקדוש אז ער הערט זיין נשמה הערט עס יעצט ווען מען ליינט די תורה. קריאת התורה, דער של"ה הקדוש זאגט ווען מען ליינט די תורה אין שול, איז עס דער דבר השם, קומט ארויס פון דעם בעל קורא, און מען קען הערן פון דעם אייבערשטן אנכי ולא יהיה לך. ס'טוט זיך איבערחזר'ן און איבערשפילן נאכאמאל. און דאס איז דער געוואלדיגער הייליגער טאג פון שבועות. מען דערציילט א מעשה, ס'איז געקומען א איד צום הייליגן סאנזער רב. ער איז געווען א רבי'שע אייניקל און ער איז געווען א משפחה מיטן הייליגן סאנזער רב. פיל אויכעט, און כ'ווייס נישט פון וועלכע גזע נאך. בקיצור, ער האט זיך נישט אזוי איידל אויפגעפירט, ער איז נישט געווען אזא צדיק. סאנזער רב האט אים מורא'דיג מקרב געווען, ער איז געקומען אויף שבועות, האט ער אים זייער מקרב געווען, נישט סתם ביים טיש אלעס, ס'איז געקומען, ביינאכט זיך צו געזעגענען מיט א קוויטל אהיים צו גיין, מוצאי שבועות האט אים סאנזער רב נישט געקוקט אין פנים, פרעגט ער רבי, קודם בין איך דאך משפחה, און צווייטענס. האסט דאך מיך אזוי מקרב געווען גאנץ שבועות, וואס איז יעצט געשען? זאגט ער, מיין קינד, אז ס'איז דורך א שבועות און דו ביסט געבליבן דער זעלבער גארנישט געווען פאר שבועות, קען איך מיט דיר נישט רעדן. כ'האב געמיינט אז דו'סט הערן אנכי לא יהיה לך מפי הגבורה וועסטו ווערן א מענטש. דאס איז געוואלדיגע זאכן, ס'קומט אזא יום טוב וואס מ'קען ממש. מען קען הערן כביכול פון דעם אייבערשטן אנכי ולא יהיה, יעצט אזוי דו וועסט עס נישט הערן ווייל א מענטש קען נישט הערן דעם אייבערשטן רעדן, אבער דיין נשמה קען עס הערן, און אויב דיין נשמה דערהערט עס בשעת ווען מען ליינט די תורה, מוז זיין אז די נשמה זאל וועלן ווערן גוט, און יעדער מענטש מוז האבן א הרהור תשובה, טאמער די הכנה איז ווי עס דארף צו זיין יעצט. יעדער יום טוב האט א פונקטליכן דאטום, אזוי פארשריבן אין די תורה. פונקטליכן דאטום, למשל. ס'שטייט אזוי, ראש השנה שטייט ארויס אין חומש, בחודש השביעי באחד לחודש, איז דאס א פסוק אין ויקרא כ"ג, פסוק כ"ד, האסט א פונקטליכן דאטום, אינעם זיבעטן חודש, דאס איז תשרי, באחד לחודש, דאס איז א' תשרי, וואס געשעהט דעמאלטס, דאס איז ראש השנה, נאכדעם האסטו יום כיפור שטייט בעשור לחודש השביעי הזה, דאס איז אין פסוק כ ז, רעדט מען דא פונעם צענטן טאג וואס דאס איז י' פונעם זיבעטן חודש וואס דאס איז תשרי, סאו י' תשרי איז יום כיפור, נאכדעם קומט ווייטער אריין סוכות און פסח, שטייט ביי יעדן איינעם אין וועלכן טאג, דעם פופצעטן טאג בחודש השביעי און דעם פופצעטן טאג בחודש הראשון, דאס איז סוכות און פסח. שבועות האט נישט קיין דאטום פון חודש פונקטליך ווען דאס איז. שבועות שטייט אינגאנצן נישט קיין חודש און נישט קיין דאטום. בסך הכל וואס עס שטייט אין די תורה איז וספרתם לכם ממחרת השבת און נאכדעם פ דעם פופציגסטן טאג איז שבועות. יעצט ווען ס'איז געווען קבלת התורה ווייסט מען אויך נישט פונקטליך ס'איז א מחלוקת אין די גמרא צו ו' סיוון צו ז' סיוון יעצט באמת קען אויסקומען ס'זאל זיין אמאל ה' אויכעט. ווייל ס'ווענדט זיך ווען מ'האט אנגעהויבן צו ציילן די ספירה, צו וויאזוי דער ניסן האט אויסגעזען. על כל פנים, אונז האבן נישט אויף שבועות קיין פונקטליכן זמן ווען מ'האט אונז געגעבן די תורה. פארוואס איז דאס אזוי? איז דא א מורא'דיגער שיינער כלי יקר אין פרשת אמור. דער כלי יקר זאגט אזוי והקרבתם מנחה חדשה לה', סימן ליום מתן תורה, כי התורה צריכה להיות חדשה אצל אדם בכל יום. דאס איז עס, אונז האמיר נישט א פונקטליכן טאג פאר קבלת התורה, ווייל די תורה דארף זיין אז יעדן טאג יהיה בעיניך חדשה כאילו היום קיבלה מהר סיני, און וועגן דעם שטייט נישט אין די תורה בפירוש ווען דאס איז דער טאג פון מתן תורה, זאגט ער, ווייל די חזל לערנען אונז אז די תורה דארף זיין יעדן טאג נייעס, און ס'אזוי ווי מ'האט עס יעצט מקבל געווען פון בארג סיני. און די גמרא ברענגט אויך אין מסכת עירובין דף נ ד עמוד ב' אז די תורה איז צוגעגליכן צו א דד, ווי מער דאס קינד וויל ציען פון דעם מילך אלץ מער טרעפט ער. די זעלבע אויך איז די הייליגע תורה, ווי מער אונז וויל מיר לערנען די הייליגע תורה טרעפט מיר אין דעם מער נייעס יעדן טאג, ממילא ווען דו לערנסט תורה האסט עס יעצט מקבל געווען פון סיני, וועגן דעם שטייט נישט ארויס א פונקטליכער טאג. יעצט ער ברענגט אויך דער כלי יקר אז וועגן דעם שטייט נישט ארויס בכלל אין ערגעץ אז ראש השנה איז אן ענין פון ימי דין, אין חומש וועסטו דאס נישט טרעפן, ס'דא, די חזל האבן אונז געלערנט אז ס'איז געווען פערציג טאג און פערציג טאג און פערציג טאג וואס משה רבינו איז ארויף אין הימל, די ערשטע איז געווען. ברצון די צווייטע ברוגז, נאכדעם נאכאמאל ברצון, האט מען דאס קובע געווען דעם יום כיפור פאר סלחתי כדברך און ס'הייבט זיך אן פון ראש השנה, אבער אין חומש שטייט נישט מער ווי אז מען זאל בלאזן שופר דעם ערשטן טאג אין דעם זיבעטן חודש זאלט עטס בלאזן שופר, זאגט ער א מורא'דיגע זאך. פארוואס שטייט נישט אין חומש אז דעמאלטס איז א יום הדין? שנה אז דעמאלטס איז א יום הדין? זאגט ער זייער פשוט, ווייל דער אייבישטער איז דן א מענטש יעדן טאג, אזוי ברענגט די גמרא מסכת ראש השנה דף טז עמוד א', און ס'איז דא א פסוק אין איוב קפיטל ז' פסוק י"ח, ותפקדנו לבקרים ולרגעים תבחננו, דער אייבישטער טוט יעדע רגע דן זיין א מענטש, יעצט אז מ'וועט מאכן איין טאג אז דאס איז דעמאלטס ווען מ'דארף תשובה טוהן, מ'וועט דאך א גאנץ יאר קענען טוהן וואס מ'וויל, און ס'וועט קומען יענער טאג וועט מען תשובה טוהן. וועגן דעם שטייט אין גאנצן נישט אין די תורה אז ס'איז דעדיקעיטעד דער יום טוב ראש השנה פאר תשובה, ס'איז דעדיקעיטעד פאר בלאזן שופר, ס'איז התחדשות עולמות, אלעס איז פיין און וואויל, אבער אויף די זינד דארף מען תשובה טון יעדן טאג, מ'האט געזינדיגט דארף מען שוין תשובה טון, ממילא וועגן דעם שטייט עס נישט ארויס, איז די זעלבע שבועות אויכעט, שבועות מ'מאכט נישט אזא ריזעמבלענס טאג אזוי ווי דזשוליי פאור אדער אזוי ווי. מעי דעם פיפטן, וואס רוסלאנד מאכט, וואס אמעריקע מאכט, ווייל דאס איז גוט פאר א גוי. א איד האט אן אנדערן חשבון, א איד האט א חשבון אז יעדן טאג משפט אים דער אייבערשטער און יעדע רגע משפט אים דער אייבערשטער, טאמער האט ער געזינדיגט דארף ער אינו זז משם עד שמוחלין לו מוז שוין תשובה טון. אוודאי ס'איז דא א צייט וואס דעמאלטס איז א געוואלדיגע העלאה של עולמות אז דער אייבערשטער איז מוחל, סיי לשבין סיי לשאינן שבין, דאס איז יום כיפור אדער עשרת ימי תשובה איז ער מוחל אפילו אויף גרויסע עבירות, אבער דאס איז אויסער די געווענטליכע סליחה מחילה און כפרה וואס דער אייבערשטער געבט ווען א מענטש טוט תשובה. אבער צו מאכן א טאג וואס דעמאלטס זאל מען ווארטן ביז דעמאלטס תשובה צו טון אזאנס איז נישט דא אין אידישקייט, דארפסט גראד יעדע נאכט טוט מען תשובה. און אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום. עבירה ביום אל תהרהר בלילה שמא עשה תשובה, זאגט די גמרא שמא עשה תשובה ניין ודאי עשה תשובה, מען רירט זיך נישט אן א תשובה, די זעלבע רירט מען זיך נישט אן קיין קבלת התורה, יעדעס מאל ווען א מענטש לערנט אפ א בלאט גמרא איז ער מקבל געווען יעצט די תורה פון בארג סיני, יעצט זעט איר געפינט מען דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו זאל גיין אויסלייזן די אידן איז רש"י אין שמות ג'. אין פסוק י"ב זאגט רש"י אז משה רבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, וואס פאר א זכות האבן זיי זאלן ארויסגיין פון מצרים, האט אים דער אייבערשטער געענטפערט, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, איך האב א גרויסע זאך פארוואס איך וויל זיי ארויסנעמען, שהרי עתידים לקבל את התורה על ההר הזה לסוף שלושה חדשים שיצאו ממצרים. איך האב א געוואלדיגן פלאן וואס איך וויל אז די אידן זאלן קומען ביי דעם בארג סיני און דארטן גיי איך זיי געבן די תורה. יעצט, דעמאלט זענען די אידן נאך געווען איינגעזינקען אין מ"ט שערי טומאה. און זענען נישט געווען ראוי מען זאל זיי אויסלייזן, אבער דער אייבערשטער האט זיי געגעבן צוויי מצוות, די מצוה פון פסח און די מצוה פון מילה, וועגן דעם שטייט אין יחזקאל טז ו, מען זאגט עס אינמיטן די הגדה. ועריה ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי יעצט דרש'נט די גמרא דאס איז דם פסח און דם מילה ס'איז אין מסכת כריתות דף ט עמוד א'. נאכדעם ווען מ'האט שוין געהאט די צוויי האט מען געדארפט יעצט ממשיך זיין די גאנצע צייט פון ספירת העומר אז מ'זאל זיך אפרייניגן פון די אלע טומאות און קליפות פון מצרים און פון די עבודה זרה, דעמאלטס איז מען געווען גרייט. יעצט די זעלבע אויך איז דא. ס'איז דא א ענין וואס מ'מוז זיך מקדש און מטהר זיין, דם פסח און דם מילה. יעצט דער דם מילה מיינט מען אז מ'זאל ווייטער אנהאלטן די קדושת הברית, דאס וואס דער טאטע האט אויף דיר ממשיך געווען בשעת ווען ער האט דיך געשטעלט צו מל'ען, אדער ער האט דיך געמל'עט אדער געמאכט א שליח צו מל'ען. און נישט חלילה אז זאלסט צוריק פוגם זיין, ווייל דעמאלטס קען מען נישט צוקומען צום אייבערשטן, מען קען נישט צוקומען צו זיין תורה. יעצט די דם פסח איז היינט נישט דא, ס'איז נישט דא היינט קיין קרבן פסח, מילה איז נאך דא. יעצט עס שטייט אז די אידן האבן געדארפט נעמען דעם קרבן פסח און מען האט עס צוגעבינדן בכרעי המיטה, מען האט עס צוגעבינדן צום בעט, איז זאגט דער חזון איש וויבאלד ס'איז נישט דא אין הויז געווען נאך קיין מזוזה, סאו די הייליגסטע פלאץ איז א אידישע בעט וואו מען היט אפ דיני נדות, האט מען צוגעשטעלט דעם קרבן פסח צום בעט, צו ווייזן אז ס'וועט קומען אמאל א צייט וואס ס'וועט שוין נישט זיין מער דער קרבן פסח, ס'וועט נישט זיין מער, די בית המקדש וועט חרוב ווערן. אבער דער דם נידות, דאס בלייבט אז אידישע קינדער מוזן דאס אפהיטן, און מיט דעם קען מען צוקומען צו קבלת התורה. משה רבינו האט געוואלט אז מען זאל זיין זייער ריין, האט ער צוגעלייגט הוסיף יום אחד מדעתו, ער האט צוגעלייגט א טאג, איז במילא צו די תורה פעלט אויס אז ס'זאל זיין קדושה
און ס'זאל זיין עניני ה. פגם הברית זאל מען מתקן זיין, און וועגן דעם ציילט מען די ספירות, יסוד שביסוד. ס'איז ר' שלומקע'לע זוויהלער'ס יארצייט דעמאלטס, צו גרויסע זאכן, הוד שבהוד. עס איז אויכעט זייער א הויעכע זאך. יעצט אויך ביי מתן תורה, שטייט אין פרשת כי תבוא, אין דברים כז,

און אין פרשת נצבים וואס איז קאפיטל כ ט פסוק י א ביז פסוק י ד שטייט לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו אשר ה' אלוקיך כורת עמך היום איז שטייט אין די גמרא מסכת שבועות דף ל ט עמוד א אז משה רבינו ווען ער האט באשוואוירן די אידן אמר להם האט ער געזאגט דעו איר זאלטס וויסן שלא על דעתכם אני משביע אתכם, נישט אויף ענקער דעה בין איך ענק משביע, אלא על דעת המקום, אויפן דעת פונעם אייבערשטן, ועל דעתי און אויף מיין דעת, שנאמר, לא אתכם לבדכם, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. און עס זאגט דארט אין די גמרא, אין לי אלא אותן העומדים על הר סיני, זעה איך די וואס זיי שטייען דא אויפן בארג סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנין. פון וואו ווייס איך אז זיי גייען אויך אריין אין די שבועה אז זיי מוזן האלטן די תורה, תלמוד לומר ואת אשר איננו. יעצט קומט אויס פון דעם אז די שבועה וואס משה רבינו האט אונז באשוואוירן על דעת המקום ועל דעת משה, די שבועה איז געווען נישט נאר פאר די וואס זענען דעמאלטס געשטאנען דארטן אויפן בארג סיני, נאר עס איז אויך געווען את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עד סוף כל הדורות, אונזערע נשמות זענען אויך דארט געשטאנען, און אונז זעמער געווען אונטערגעווארפן אונטער די שבועה, און יעדער איינער ווער ס'איז דארט געווען, אבער נישט ס'הייסט מיטן גוף, די נשמות פון גאנץ כלל ישראל, אלעס איז דארטן געווען, די אלע נשמות זענען באשוואוירן געווארן על דעת המקום ועל דעת משה רבינו, און אונז האמיר צוגעזאגט נעשה ונשמע אמרו כאחד, אפילו אונז היינט צוויי טויזנט יאר שפעטער, זעמיר אויך דארט דעמאלטס געשטאנען און אונז זעמיר אריינגעגאנגען אין דעם ברית און דעם בונד וואס דער אייבישטער האט געמאכט און ער האט אונז געגעבן די תורה און ער קוקט ארויס אויף אונז אז אונז זאמיר עס האלטן ווייל אונז זעמיר די ממשיך פון די תורה, משך די אלע טויזענטער יאהר האלט מיר אונז דאס נאך אן. וועגן דעם עטס זעהן אז ביים דאווענען זאגט מען זמן מתן תורתנו ס'איז בערך די צייט ווען מ'האט געגעבן די תורה מ'זאגט נישט יום מתן תורתנו פארוואס ווייל זמן מתן תורתנו דעמאלטס איז געווען דער זמן און יעדן טאג ווען א מענטש לערנט איז ער אים זמן מתן תורתנו. דער אייבערשטער האט מיט אונז געמאכט דעמאלטס ווען ער האט געגעבן די תורה, און אויך אין די זעלבע צייט בשעת ווען מען לערנט איז דער אייבערשטער ממש געט אים יעצט די תורה, ווען א איד לערנט איז איז דער יום טוב שבועות. און וועגן דעם אין שבועות אויכעט איז דא אן ענין פון עסן מילכיגס ווייל ס'איז דם נעכר ונעשה חלב. דם, דאס איז די דם נידות, ווערט פון דעם דאס עסן פארן קינד, צו ווייזן אז צו די תורה פעלט אויס קדושה, און אן א קדושה איז עס נישט די עכטע תורה, עס איז נישט די תורה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פון בארג סיני. יעצט מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין פארוואס יעדע יום טוב פסח און סוכות האבן זיך אנפאנג און צום סוף, און אינמיטן איז דא חול המועד, פארוואס איז נישט דא ביי שביעות חול המועד. ס'איז נישט דאָ קיין חול המועד, ס'איז אַ גאַנץ יאָר שביעות, ווען דו לערנסט תורה, גיט דיר דער אייבערשטער די תורה, אַז דו פּלאָגסט דיך דערויף, קומסטו צו צו השגה צו פאַרשטיין בעסער און בעסער, און דאָס איז בבחינת שביעות, און וועגן דעם איז נישט דאָ קיין פּינקטלעכער דאַטום ווען שביעות איז, צו ו' סיוון צו ז' סיוון, ווייל יעדן טאָג איז שביעות. דאָס האָט צו טון מיט ספירת העומר.

ס'הייבט זיך אן אזוי, פסוק א', בחודש השלישי אין דעם דריטן חודש, דאס מיינט מען סיון, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, דעם טאג זענען זיי אנגעקומען אויף מדבר סיני. נאכדעם שטייט פסוק ב', ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, זענען. זיי האבן זיך געצויגן פון רפידים און זענען אנגעקומען אין מדבר סיני, ויחנו במדבר, זיי האבן גערוטן אין מדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. יעצט דא די מורא'דיגע קשיא, אז דו הייבסט אן בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, זענען זיי דאך שוין אנגעקומען, וואס הייבסטו אן נאכאמאל פסוק ב' ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ווייל די סטאפ פאר מדבר סיני איז דאך געווען רפידים. הייבסטו יעצט אן ויסעו מרפידים? דאס פרעגט דער אור החיים הקדוש, קשה למה איחר המוקדם כי פסוק זה היה לו להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר באו מדבר סיני. זענען שוין אנגעקומען. ואולי זאגט ער א מורא'דיגע זאך, שהוא על דרך אמרם די חזל לערנען אונז אהבה מקלקלת השורה, אז ס'דא ליבשאפט איז ווערט די גאנצע שורה. מקולקל, דאס הייסט מען דזשאמפט אריבער, וואס האט מען דא געטוהן להקדים מקדים צו זיין המאוחר דאס וואס האט געדארפט שטיין נאכדעם שהיות כי הוא זה יום המקווה להבורא דאס איז דער טאג וואס דער אייבערשטער האט געהאפט לתורה לעולם לעליונים ולתחתונים אז ער זאל קענען געבן די תורה.

און דאס איז געווען די האפענונג פונעם אייבערשטן און פון די עליונים און די תחתונים. זאגט דער אור החיים הקדוש לזה, וועגן דעם, כשהגיעו שמה ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן במדבר סיני, לא עצרו כח לספר סדר הדבר, האט דער אייבערשטער כביכול כביכול נישט געהאט, ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן זיין כח אז ער זאל דערציילן די זאך אז באו מדבר סיני, זיי זענען שוין אין מדבר סיני, ותיכף קדמה הודעה באומרו ביום הזה באו מדבר סיני הגיע, ס'דערגרייכט חשוק ונחשק לחושק וחשוק, אלע מיני ווערטער פון ליבשאפט און פון גליסטונג. אז אידן זענען שוין אנגעקומען אויף מדבר סיני, ושמחו און ס'האבן זיך געפרייט שמים וארץ די הימל און די ערד, כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה, דאס איז געווען די תכלית פון די גאנצע בריאה און דער האפענונג, ואחר כך חזר הכתוב להודיע, נאכדעם האט דער פסוק צוריק מודיע געווען פרטן של דברים, אז ס'איז געווען ויסעו מרפידים. ויבואו מדבר סיני. סאו זעמיר קודם כל. אין וואסער א טאג אונז גיימיר יעצט אריין אין דעם יום טוב שבועות? אונז גיימיר אריין אין א טאג וואס דער אייבישטער און די עליונים און די תחתונים האבן געווארט אויף דעם טאג און דער אייבישטער האט כביכול ווען ער האט געשריבן די תורה פאר גרויס התלהבות האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פאר ליבשאפט פון דעם וואס די אידן זענען אנגעקומען אויף מדבר סיני. און אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט, אונז גיימיר יעצט הערן נאכאמאל פונעם אייבישטן דעם מדבר סיני. מיר גיימיר יעצט הערן נאכאמאל ווי דער אייבישטער זאגט אנכי און לא יהיה לך. און דאס דארף אויפפלאמען יעדן איינעם ווייל ס'איז כמים פנים אל פנים. אזוי ווי דער אייבערשטער גליסט צו אונז אזוי גליסט מיר אונז צוריק צו אים. יעצט איך וויל ענק פארזאגן דא א שטיקל מדרש רבה אין שיר השירים, דאס איז פרק א', אות י"ד, שטייט דא אזוי, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך, ווען די אידן האבן געהערט אנכי ה' אלקיך, נתקע תלמוד תורה בלבם, איז איינגעפלאנצט געווארן די תלמוד תורה אין זייער הארץ, די תורה. והיו למדים און זיי האבן עס געלערנט ולא היו משכחין זיי האבן עס נישט פארגעסן. באו אצל משה זענען זיי געקומען צו משה ואמרו זיי האבן געזאגט משה רבינו תעשה את פרוזביון שליח בינותינו שנאמר לאמיר דיך נעמען פאר א שליח דו זאלסט אונז זאגן וואס דער אייבערשטער זאגט שנאמר ווייל ס'שטייט דבר אתה עמנו דו זאלסט רעדן ונשמעה לאמיר הערן, ועתה למה נמות, ווייל טאמער רעדט דער אייבערשטער גראד, איז על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. בקיצור איז אזוי געווען אז משה רבינו האט אנגעהויבן איבערצוגעבן די אנדערע זאכן ווייל אונז האבמיר נאר געהערט אנכי לא יהיה פונעם אייבערשטן, שפעטער אז מיר האבן אויפגעהערט צו הערן גראד פונעם אייבערשטן אמרו לו האבן זיי געזאגט משה רבינו לוואי יגלה לנו פעם שניה לוואי ישקני מנשיקות פיהו. מען בעט דעם אייבערשטן זאל אונז נאכאמאל רעדן מיט אונז, ווייל דעמאלטס האט מען געפילט אזא ליבשאפט, מען איז אויסגעגאנגען פאר התלהבות און פאר ליבשאפט, אז דאס איז געווען די בחינה וואס שלמה המלך זאגט ישקני, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן כביכול א קיש מנשיקות פיהו פון זיין מויל. האט זיי משה רבינו געענטפערט, אמר להם האט משה רבינו געזאגט, אין זה עכשיו, יעצט עט עס נישט זיין, אבער לעתיד לבוא וועט טאקע אזוי זיין. שנאמר נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה. דאס איז געווען דער ענין פון קבלת התורה, ס'איז געווען כביכול א קיש פונעם אייבערשטן. אונז געפינען מיר ווען די הייליגע צדיקים האבן עוסק געווען אין תורה, די גמרא ברענגט צו די מעשה פון ר' לעזער ור' שיע'ן, ס'איז געווען אחר איז אראפגעגאנגען אויף שלעכטע וועגן, ברענגט תוס' א מדרש אז ס'איז גארנישט געווען זיין שולד, ער איז אראפ אויף שלעכטע וועגן ווייל ר' לעזער ור' שיע'ן זענען געווען איינגעלאדן צו די ברית פון זיין זון.

דעם אור פונעם אייבערשטן אויף די וועלט. דער זוהר הקדוש ברענגט אין פרשת שלח, רבי שמעון האט געזאגט, וואנעט ווייסטו אז ס'איז דא א גן עדן אויף די וועלט? זאגט רבי שמעון, אשתדלו באורייתא, לערן די תורה, עסטו פילן אזא מין טעם רוחני, דאס איז דער גן עדן וואס דו ברענגסט אראפ אויף די וועלט. און דאס וועט משיח לערנען מיט אונז די תורה מיט אזא מין תענוג רוחני, אבער דאס וועט נאר זיין, ווי שטייט אין מדרש, נאר ווען משיח וועט קומען. יעצט יעדנ'ס נשמה דארף עפעס נתעורר ווערן אין אזא הייליגן יום טוב ווי שבועות, עפעס מוז ער נתעורר ווערן. נאר וואס, מען מוז זיך צוגרייטן מיט א שטיקל הכנה, ווייל אנע דעם גייט עס נישט. ס'ווערט געברענגט אין די מעשה ביכלעך פון ר' מענדל רימינובער עפעס איינער פון די גרויסע חסידים האט אים געפרעגט, אין חומש שטייט אז מען איז אנגעקומען ראש חודש סיוון איז מען אנגעקומען ביי מדבר סיני, די תורה איז געגעבן געווארן אדער ו' סיוון אדער ז' סיוון, רבי יוסי האלט ז' סיוון אונז פסק'נען מיר ווי רבי יוסי. פרעגט ער וואס האבן זיי געטוהן זעקס אדער זיבן טאג אן א תורה אן גארנישט וואס האבן זיי דארט עוסק געווען? האט דער הייליגער מענדעלע רימינובער געזאגט, זיי האבן געזאגט אהבה רבה, ס'האט זיי געדויערט זעקס טעג זאל זיך צוגרייטן און וויינען צום אייבערשטן און זאגן דעם קאפיטל וואס אונז זאג מיר ביים דאווענען אהבה רבה, אהבתנו ה' אלוקינו חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו, דאס האבן זיי דעמאלטס געזאגט פארן אייבערשטן זעקס טאג, אין טאהש זינגט מען אהבה רבה ביים טיש פרייטאג צונאכטס. איך האב אמאל געפרעגט דעם טאהשער רבי'ן וואס עפעס זינגט מען אהבה רבה, זינג לקל אשר שבת, זינג הכל יודוך, זינג קל אדון, דאס איז אלץ זאכען וואס מען זאגט שבת אנדערש ווי אין די וואך, וואס עפעס אהבה רבה, דאס זאגט מען דאך אין די וואכען אויכעט, אלרייט אז שבת איז אהבה רבה און טאמער אין די וואכען איז אהבת עולם, אבער. וואס? וואס איז? ווי קומט עס אריין? זאגט ער, הכל מודים דבשבת ניתנה תורה, שבת קען מען זיך אויסוויינען צום אייבערשטן אז מען זאל פילן א טעם אין די הייליגע תורה, ווייל דאס איז יעדער מודה סיי ר' יוסי און סיי די חכמים אז ס'איז געווען שבת, הכל מודים דבשבת ניתנה תורה. ס'איז דא אזא הייליגע תפילה ווי אהבה רבה, ס'קומט יעצט פאר דעם גרויסן. טאג פון שביעות, מען דארף שוין אנהייבן צו וויינען און זיך צוגרייטן פון וואס דא שטייט אין די הייליגע ווערטער והאר עינינו בתורתך, א איד זיצט און פלאגט זיך און ס'גייט נישט און ס'גייט נישט און נאכדעם איז ער משיג דעם געוואלדיגן ווארט, דאס איז וואס דער אייבערשטער האט אים אויפגעמאכט די אויגן, דאס איז א מתנה פונעם אייבערשטן, והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך, מען מוז זיך צו דעם צוגרייטן. די תורה איז אזוי גרויס און אזוי הייליג, דער חפץ חיים טייטשט, תורת השם תמימה, משיבת נפש זאגט ער, די תורה איז אזוי גרויס, האבן עס געלערנט משה רבינו, מיטן דור המדבר, מיט נביאים, מיט תנאים, מיט אמוראים, מיט ראשונים, מיט אחרונים. יעדער האט געזאגט פשטים אין די תורה און יעדער האט געלערנט די תורה, זאגט ער, און די תורה איז נאך געבליבן גאנץ, אפילו נישט געבליבן א קליין קראץ אין די תורה, דו האסט נאך נישט אנגערירט גארנישט, אזוי ווייט האלט מיר אונז פונעם אמת וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז פון לימוד התורה, אבער דאס איז ווייל יעצט זעמיר אין גלות און ס'איז א גרויסער הסתר. און דאס וואס אונז פלאג מיר זיך יעצט אויף תורה, ווען מען איז משיג השגות און מען קומט צו צו פארשטענדעניש, דאס ברענג מיר אונז אראפ פון אונזער חלק התורה פון יענע וועלט וואס דאס העט נישט משיח מיט אונז לערנען נאכדעם מיט די אידן, ווייל יעדער מענטש האט דאך א חלק אין די תורה. ס'איז אויך ידוע, איך האב געליינט אין די מעשה ביכלעך אז דער הייליגער ראפשיצער רב פלעגט זאגן זעקס שעה אהבה רבה אום שבועות, זעקס שעה, יעצט אז מען גרייט זיך צו צו אזא הייליגן יום טוב, דארף מען זיך אונטערנעמען א געוויסן קבלה, כ'על לערנען פלייסיגער, כ'על דאווענען ערליכער, אן א קבלה העט גארנישט זיין. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגער פסוק, ס'איז אין פרשת בהעלותך, ס'איז אין במדבר י', פסוק ל"ג, שטייט ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, זענען געגאנגען א וועג פון דריי טעג, דער ארון ברית השם איז געגאנגען פאראויס, לתור להם מנוחה, זאל זיי טרעפן א פלאץ פון מנוחה. יעצט אין מסכת שבת דף קט"ז עמוד א' זאגט תוס' דיבור המתחיל פורעניות, זאגט תוס' אז ס'איז דא אין מדרש ילמדנו אז זענען שנסעו מהר סיני דרך שלושת ימים, כתינוק היוצא מבית הספר, אזוי ווי א קינד וואס ער לויפט אוועק פון חדר, שבורח לו ער לויפט והולך לו ער לויפט לויפט און לויפט, כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים, אזוי זענען זיי אוועקגעלאפן פון בארג סיני. למעשה, אונז קען מיר דאס זען זייער אפטן אין רוב שילן, מענטשן קומען זיך צאם שבועות, מען נעמט זיך אונטער מ'עט האלטן די תורה, די מינוט ווען ס'קומט נאך שביעות פארגעסט מען אלעס, כ'געדענק כ'האב געלערנט אין ישיבה פלעגט מען זאגן א טאג נאך שביעות די בחורים וואס האבן נישט געוואלט לערנען פלייסיג האט מען געזאגט אז ער האט נעכטן גענומען די תורה פאר א כלה אבער איז ער א ערליכער חתן ער קוקט נישט אויף די כלה ער קוקט אינגאנצן נישט אויף די תורה. די זאך וואס א מענטש דארף טוהן יעצט אין אזא יום טוב פון שביעות ער דארף זיך ארויפנעמען אויף זיך דעם עול תורה ומצוות, ס'איז נישט שייך צו זאגן איך בין מקבל יעצט די תורה, די תורה האט דאך דער אייבערשטער אונז געגעבן אלע יארן, כ'מיין א א א מענטש ער ווערט געבוירן ער איז א איד האט ער אויף זיך דעם קבלת עול תורה, ווייל ס'איז דאך שוין אלע נשמות זענען דאך באשוואוירן געווארן, איז וואס? כי אם את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה, און וואס איז פשט די גייסט יעצט מקבל זיין די תורה? די ביסט מקבל א נייע קבלה! אז דאס וואס מען האט מקבל געווען פון בארג סיני, גייסטו ווייטער אנהאלטן מיטן גאנצן כח און מיטן גאנצן ברען. ס'איז אין פרשת ניצבים ווערט געברענגט ביי די תוכחה פון ניצבים והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה השם סלוח לו פון וואס רעדט מען? מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער זאגט אזוי. איך האלט ביים האלטן די תורה, איך וויל זיין א בן תורה, אבער איך קען נישט נאכגעבן איינע פון מיינע תענוגים פאר די תורה. יעצט וויל איך מער שלאפן, יעצט וויל איך גיין ארויס אביסל קוקן וויאזוי די גאס זעט אויס, יעצט וויל איך פארן א אוטינג, יעצט וויל איך פארן א פיקניק, יעצט איז זונטאג, איך וויל אביסל, איך האב אף, וויל איך אביסל זיך ענדזשויען. פון דעם רעדט מען דא. מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער זאגט, כי בשרירות ליבי אלך, איך גיי האלטן די תורה, נאר איך גיי נישט האלטן נאר נאכדעם ווען כ'וועל האבן אלע מיינע תענוגים זיך ווי מען זאגט נאכגעגעבן, זאגט דער אייבערשטער לא יאבה השם סלוח לו, און איר ווייסט וואס פאר א קללה דער אייבערשטער גיבט און ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר, ומחה השם את שמו מתחת השמים, מען רעדט דא אז ומחה. איר ווייסט אויף וועם מען זאגט ומחה? מען זאגט אויף עמלקן זאגט מען תמחה זכר עמלק. א מענטש דארף וויסן ער דארף לעבן אונטער אן עול פון די תורה. די תורה איז דאס ערשטע און נאכדעם קומען אלע זיינע זאכן. טאמער זיינע תענוגים זיך נאכגעבן שטערן אים צום לימוד התורה, איז אויף וועמען איז ער מוותר? אויף די תורה. ער איז נישט מוותר אויף זיינע תענוגים. און דאס בעט מען ביים אייבערשטן, למען לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד. אונז ברענג מיר אן אזויפיל צייט אויף אזא פראפעשענעל וועג, און טאמער האט מען נישט גענוג נאך מיט וואס אנצוברענגען נעמט מען נאך אריין דעם אינטערנעט, מען נעמט אריין די אלע נייעסן, מען נעמט אריין אלעס וואס ס'לאזט זיך נאך, מען קומט אין שול דאווענען אפאר מינוט, און מ'איז שוין ביזי ענטפערן פינף טעקסטס, ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס מ'האמער געמאכט פון אונזער צייט, וויאזוי מ'האט עס אנגעברענגט פאר גארנישט, די גמרא זאגט אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, וויי איז אונז פונעם יום הדין, וואס זאל מען אונז ענטפערן ביי יום הדין, איך וויל ענק זאגן זאלטס האבן אביסל א מושג וואס דאס הייסט אנצוברענגען צייט און נישט צו טוהן קאנסטראקטיוו, די גמרא ברענגט אין מסכת יומא דף לה זאגט דארט די גמרא אזוי, ס'וועט קומען א צייט ווען דער אייבערשטער. וועט פון יעדן בעטן א דין וחשבון. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, עני אן ארעמאן ועשיר און אן עושר ורשע און א רשע באים לדין, זיי וועלן קומען צום דין דער אייבערשטער וועט זיי פרעגן, פון פארוואס האסטו נישט געלערנט תורה? אומרים לו מ'וועט זאגן מפני מה לא עסקת בתורה, פארוואס האסטו נישט געלערנט תורה? איז אם אומר עני היה, ער וועט זאגן איך בין געווען אן ארעמאן, איך האב נישט געקענט לערנען, וטרוד במזונות, האב איך געווען טרוד צו מאכן פרנסה, אומרים לו זאגט מען אים כלום היית עני יותר מהלל, געווען א גרעסערע ארעמאן פון הלל, הלל דערציילט די גמרא האט פארדינט יעדן טאג א גילדן, העלפט האט ער געגעבן פארן שומר פון בית מדרש ער זאל אים אריינלאזן, און העלפט האט ער אוועק געלייגט פאר זיך ער זאל מפרנס זיין זיין ווייב און די קינדער, איינמאל איז געווען ווען ער האט נישט געהאט גענוג איז דא. אַך, די באַקאַנטע מעשׂה, ער איז אַרױף אױפֿן דאַך, בײַ דעם גלאָז פֿון דער פֿענצטער, װאָס איז אױפֿן דאַך, האָט ער אױסגעהערט שמעיה ואַבֿטליון זאָגן תּורה. בקיצור, ס'איז געװען טבֿת, ס'איז אַראָפּגעגאַנגען אַ גרױסער שנײ אױף הלל און ס'האָט אים צוגעדעקט. אינדערפֿרי זאָגט שמעיה פֿאַר אַבֿטליון. אבטליון, מיין ברודער, איך פארשטיי נישט, ס'וואלט דאך שוין געדארפט אויפשיינען די זון? זאגט ער, יא, ס'וואלט געדארפט, און קוקט מען ארויף אויפן דאך, זעהט מען א מענטש איז דארטן, ער דעקט צו דעם פענסטער, און מען, ס'איז געווען, זאגט די גמרא, הויעך דריי אמות, דאס איז זעקס פיס שניי איז אראפגעקומען אויף אים, קיצור מ'האט גראד אים אראפגענומען, מ'האט אראפגענומען די שניי, מ'האט אים געשטעלט קעגן די מדורה, ווי ס'האט געברענט א פייער. און זיי האבן געזען אז דאס איז הלל האבן זיי געזאגט ס'איז כדאי געווען מען זאל פאר אים מחלל שבת זיין, זעסטו דאך פון דעם אז געלט, הלל איז געווען אן ארעמאן און פון דעסטוועגן נאך האט ער געלערנט תורה. יעצט קומט אן עושר, פרעגט מען פארוואס האסטו נישט געלערנט תורה? וועט ער זאגן איך בין געווען אן עושר, איך בין געווען ביזי פירן געשעפטן, וועט מען אים זאגן ביסט געווען א גרעסערער עושר פון רבי אלעזר בן חרסום? די גמרא דערציילט אז רבי אלעזר בן חרסום'ס טאטע האט אים איבערגעלאזט, טויזנט שטעט אין די יבשה און טויזנט שיפן אויפן ים, און יעדן טאג האט ער גענומען א קליין ביסל מעל עה אויף די אקסל און ער איז געגאנגען פון שטאט צו שטאט און פון מדינה צו מדינה צו לערנען תורה. איינמאל האבן אים געטראפן זיינע, אז ס'הייסט אנגריא דאס מיינט די מענטשן מ'פלעגט צו נעמען אז זיי זאלן טוהן ארבעט פאר די שטאט פאר די באהערדע, און זיי האבן נישט דערקענט אז דאס איז ער, ווייל זיי האבן געמיינט ער גייט ארום פון שטאט צו שטאט. אבער לעולם האט ער זיך געזאגט בבקשה, איך בעט ענק, הניחוני לאזטס מיך אפ שאלך ואלמוד תורה. בקיצור, עט מען נישט קענען זאגן אז דו ביסט געווען א גרעסערער עושר ווי רבי אליעזר בן חרסום. נאכדעם עט קומען דער רשע מ'עט אים פרעגן מפני מה לא עסקת בתורה. איז טאמער עט ער ענטפערן נאה הייתי איך בין געווען זייער א שיינער מענטש וטרוד ביצרי הייתי און איך בין געווען טרוד מיט מיין יצר הרע ס'טייטש כ'האב געמוזט גיין זינדיגן ווייל כ'בין געווען זייער א שיינער מענטש. און די אלע וואס זוכן זנות, די מיידלעך, די פרויען, זענען מיר נאכגעלאפן, בין איך געווען מורא'דיג טרוד מיט מיין יצר הרע, נו וואס האסטו געוואלט? האסט באשאפן א שיינעם מענטש, העט מען אים פרעגן, ביסטו געווען דען כלום היית יותר נאה מיוסף הצדיק? ביסטו דען געווען שענער פון יוסף הצדיק? אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל יום היתה אשת פוטיפר משדלת אותו בדברים, זי האט אים צוגערעדט מיט שיינע ווערטער, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. קליידער וואס זי האט אנגעטון אינדערפרי האט זי נישט אנגעטון ביינאכט, ערבית וואס זי האט אנגעטון ביינאכט לא לבשה שחרית. אמרה לו, זי האט אים געזאגט, השמע לי, הער מיך אויס און טו וואס איך וויל, אמר לה, לא, חס ושלום איך וועל עס נישט טון, האט זי אים געזאגט, איך וועל דיך אריינשטעלן אין תפיסה, האט ער געזאגט, השם מתיר אסורים, איך וועל דיך איינבייגן דיין הויעכן שטאלץ, האט ער געזאגט, השם זוקף כפופים, הריני מסמא את עיניך, איך וועל דיר אויסלעכערן די אויגן, איך וועל דיך מאכן חלילה בלינד.
האט ער געזאגט כ'האב נישט קיין מורא, ווייל השם פוקח עיוורים, דער אייבערשטער עפענט אויף די אויגן פאר די בלינד, נתנה לו אלף כיכר כסף, האט זי אים געגעבן טויזנט גאלדענע רענדלעך, ולא בא אליה, און ער איז נישט געקומען לשכב אצלה, היינו דכתיב ולא שמע אליה לשכב אצלה, ער האט זי נישט אויסגעהערט ער זאל ליגן מיט איר, להיות עמה, ער זאל זיין מיט איר, וואס איז דער דאפעלטע לשון, דרש'נט די גמרא, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה בעולם נמצא, הילל מחייב את עניים, ר' לעזער בן חרסום מחייב את עשירים, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, יוסף הצדיק איז מחייב די רשעים די בעלי עבירה. יעצט ר' איצעלע פעטערבורגער זאגט אויף די גמרא א מורא'דיגע זאך, זאגט ער ווילסט וויסן ווי ווייט דער מענטש וועט זיך שעמען פון אומברענגען סתם זמן לבטלה? דער אייבערשטער וועט אים פרעגן, פארוואס האסטו נישט געלערנט תורה? וועט ער זאגן, הער אויס, איך בין געווען ביזי מיט מיין יצר הרע, איך בין ארום געגאנגען זינדיגן ווייל איך בין געווען א שיינער מענטש. זאגט ער, דער מענטש וועט ענדערש זאגן פארן אייבערשטן, איך בין געגאנגען זינדיגן און איך האב געזינדיגט, כאטשיג דו לאזט נישט זינדיגן, אבער ער וועט נישט קענען ענטפערן דעם אייבערשטן פארוואס ער האט אומגעברענגט צייט און נישט געלערנט תורה. אזוי ווייט איז דאס הארבקייט פון אומברענגען צייט, ווייל בסך הכל וואס האט א מענטש אויף די וועלט? ער קומט אראפ, אלעס וואס ער האט איז טיים, צייט, מען געבט אים זיבעציג יאר, אכציג יאר, ניינציג יאר, ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל, און קודם איז ער נאך א בעיבי ביז די דרייצן יאר, און ביז די צוואנציג אויך נאך ווייל בית דין של מעלה שטראפט נישט, און נאכדעם ווען ער הייבט שוין אן קראנק צו ווערן קען ער שוין דאס נישט און דאס, ביי די פערציג, פופציג, ס'טויגט שוין נישט, סאו אלעס וואס דו קומסט אראפ מיט איז טיים, צייט. און אז דו ברענגסט אָן די צייט האסטו אזא בגידה געמאכט אז דער מענטש גייט זיך שעמען צו זאגן פארן אייבערשטן כ'האב נישט געלערנט תורה ווייל כ'האב אנגעברענגט צייט, כ'האב נישט געלערנט תורה ווייל כ'בין געווען ביזי זינדיגן, דאס ביזי זינדיגן איז א שוואכערע חטא ווי אנצוברענגען סתם צייט פאר גארנישט. און א מענטש דארף זיך דאס אויף זיך מקבל זיין און פארשטיין אז דאס איז די ארגסטע זאך איז אנצוברענגען צייט, יעצט א מענטש דארף פארשטיין א מורא'דיגע נקודה, ער מוז אויף זיך נעמען אן עול, ווייל טאמער נעמט ער נישט קיין עול עט ער איז עט ער נישט אנקומען אין ערגעץ צו גארנישט, יעצט א מענטש טראכט זיך וואס כ'וועל נעמען אויף מיר אן עול, איך דארף האבן א פרעשור ווי מ'רופט עס די היינטיגע אינגעלייט זאגן כ'דארף האבן א נייעם פרעשור, און ווי אין ארץ ישראל זאגט מען א לחץ, כ'וויל ענק זאגן רבותי, דער עול פאר א מענטש איז די בעסטע זאך וואס ס'קען זיין, און דער עול פאר א מענטש איז די זיסטע זאך וואס קען זיין, און דער עול פאר א מענטש אז ער נעמט אויף זיך, עט ער ערשט אנהייבן צו פילן א טעם פון דעם זיסקייט פון די הייליגע תורה, און דאס איז דער קבלת התורה. שטייט אין פרשת יתרו קפיטל י"ט פסוק. ג. שטייט ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, האט מען עקסטערע גערעדט צו די בית יעקב דאס איז די נשים, זאגט רש"י תאמר להם בלשון רכה זיי זאלסטו זאגן אויף א איידלן וועג, ותגיד לבני ישראל זאלסטו זאגן עונשין ודקדוקין דברים הקשים כגידין, זאלסט רעדן הארטע רייד. יעצט לכאורה איז דארף מען דא אביסל פארשטיין. ווען איינער וויל אוועקגעבן פאר יענעם א מתנה, א זאך, הייבט ער אן צו רעדן צו אים שיין. ער הייבט נישט אן צו רעדן ווילד, אז ער רעדט ווילד, און יענער וואקט אוועק. וואס האט דא דער אייבערשטער געוואלט מיט דעם ותגיד לבני ישראל צו רעדן שטארק, שטרענג, שארף? דער הר ונחל זאגט א מורא'דיגע שיינע משל. מורא'דיג. ער זאגט אזוי. ווען א מענטש. אפערט מען נאך א דזשאב. אבער זאגן דא אין די טרי מייל איילענד איז געווען אן אטאמישע שיער אן עקספלאוזשען, דארטן יעדער ארבייטער איז מורא'דיג וויכטיג, און יעדער ארבייטער שפילט א גרויסע ראלע, און ער מוז זיין גוט געלערנט אין זיין פאך. טאמער אבער למשל ער איז סתם ער ארבייט א קלערק אין א געשעפט, ער לייגט ארויס די סחורה יעדן טאג און ער לייגט צוריק די סחורה ביינאכט, עס איז גארנישט, האט ער געמאכט א מיסטעיק, איז גארנישט געשען. קען פארפוילט ווערן אן אראנדזש צוויי אבער מער פון דעם וועט נישט געשען אין די טרי מייל איילענד ווען ס'געשעט א מינדעסטע זאך וואס איז ראנג קען עקספלאדירן דער גאנצער אטאמיק ריעקטער אז מ'וועט נישט קענען וואוינען אפאר הונדערט יאר אין גאנץ אמעריקע. זאגט ער אזוי, דער אייבערשטער זאגט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש איך גיי דיך אריינצונעמען צו מיר אין פאלאץ דו גייסט אריינקומען צו מיר אין פאלאץ און זאלסט וויסן, דיין ארבעט איז א מורא'דיגע וויכטיגע ארבעט, דיין לימוד התורה, דיין דאווענען מיט מנין, דיין זאגן קריאת שמע בזמנו, דיין אנטון תפילין, דיין האלטן שבת און דיין האלטן טהרת המשפחה, דער אייבערשטער זאגט דאס איז ביי מיר מורא'דיגע זאך, און אז דער מענטש הייבט אן דאס צו פארשטיין, דעמאלטס ווייסט ער ווי גוט דאס איז צו זיין נאנט צום קעניג. איינער זוכט א דזשאב, זאגט מען אים, דו ווייסט ס'איז דא ביים קעניג אן עפענונג, קענסט ווערן א מיניסטער. ער לויפט צו ווערן מיניסטער. ער געווינט און דער קעניג נעמט אים. זאגט אים אבער דער קעניג, זאלסט איין זאך וויסן, ביי מיר אין פאלאץ איז נאו סעקאנד טשענס. דו מאכסט איין ביטערן מיסטעיק, זאלסטו וויסן, האקט מען אראפ דעם קאפ. דאס איז א ווערי סיריעס געים. איז מיט דעם וואס מען זעט אז דער אייבערשטער זאגט די שווערע זאכן דברים קשים כגידים, און אז דער מענטש מוז זיך אונטערגארטלען מיט אן עול, איז א סימן אז ס'איז סיריעס ביזנעס, אז דו דינסט א באשעפער וואס יעדע זאך שפילט א גרויסע ראלע, ווייל ווען ס'וואלט נישט געשפילט אזא גרויסע ראלע, וואלט מען נישט געגעבן אזאלעכע עונשים, און מ'וואלט נישט אזוי גערעדט דברים קשים כגידים. און דאס ווייל מ'טוט דאס אזוי שטארק רעדן, איז די פשט אז מ'ווייסט ס'איז זייער ערנסט. אבער זאגט ער בסופו של דבר זאגט דער ערבי נחל, ביסטו א מיניסטער? דו ביסט ביים אייבערשטן א מיניסטער, דו זיצט מיטן אייבערשטן אינאיינעם, הא? מאן דיוסף בי מלכא ונטה ליה בלחודוי, כל מאן דבעי שאל ועבד ליה, דו ביסט א מיניסטער, ס'איז דער ווינטש פון יעדן מענטש צו זיין דער מיניסטער אין די שטאט צו אין דעם געגנט, ווייל מ'ווייסט אז מ'דארף אנקומען צו אים, און יעדער ביגט זיך פארן. סאו דאס וואס ס'איז אונז אביסל שווער און מ'רעדט פון אזא ענין אז דער אייבישטער זאגט תגיד לבני ישראל, דאס איז נאר אז צו זאגן דעם מענטש זאל וויסן מ'רעדט דא פון סיריעס ביזנעס, אבער נאכדעם ווען דו ווערסט שוין מיניסטער עסטו שוין אזוי ענדזשויען דיין לעבן אז דו עסט מקבל זיין דעם עול תורה, איז דער פשט איז אז דו ביסט מקבל אויף דיר אן עול, דאס. זאגט אז דו טוסט אן ערנסטע זאך און א וויכטיגע זאך, אבער עווענטשעלי עסטו האבן הנאה פון דיין לערנען און פון דיין דאווענען און פון דיין נישט גיין ליידיג. א חתן גייט אונטער די חופה, מען שטעלט צו פלאוערס, די כלה טוט זיך אן די שענסטע ווי זי עט איינמאל נאך אויסזען אין איר לעבן, האט זי קיינמאל אזוי שיין נישט אויסזען, און זי צירט זיך אויס, און ס'איז די שענסטע זאך פונעם לעבן. נאכדעם עס הייבט זיך אן פראבלעמען, מען דארף באצאלן בילס, מען דארף באצאלן רענט, די קינדערלעך ווערן געבוירן, יעדע זאך דארף האבן א מזל, עס האט זיך אירע פראבלעמען, דא איז דאס קינד קראנק, דא איז אהער, דא איז אהין. די חתונה איז די שענסטע זאך, ווייל דעמאלטס נעמט מען זיך אונטער און מען מאכט א קאמיטמענט אז איך גיי טון אן ערנסטן טריט. און דער קאמיטמענט, דאס איז די חתונה. אוודאי נאכדעם קומען שווערע טעג אויך. אז דו ווילסט אראפברענגען קינדער, דו ווילסט האבן די ריווארד אז דו זאלסט איבערלאזן נאך דיר וואוילע קינדער און תלמידי חכמים, אוודאי וועט עס זיין שווער. אבער בשעת ווען דו טוסט דיך קאמיטן, דעמאלטס מוז עס זיין ותגיד לבני ישראל, ס'מוז זיין דברים קשים כגידים, דו נעמסט דיך אונטער, אז דו זיין צו יעדע צייט געטריי צו דעם קאמיטמענט, געטריי צו דיין פרוי און געטריי צו דיינע קינדערלעך, און דארפסט אויך מוסר נפש זיין פאר זיי און דאס צו אויפציען אויפן בעסטן וועג. סאו דאס וואס א מענטש נעמט זיך אונטער אן אונטערנעמונג ותגיד לבני ישראל אז ס'קומט מיט א געוואלדיגע דברים קשים כגידים, דאס איז א סימן אז דאס איז זייער זייער א חשובע און א הייליגע זאך. ווען ס'זאל נישט זיין אזוי חשוב און אזוי הייליג, ווען דו זאלסט זיין סתם א קלערק אין א סטאר וואו דו פאקסט אויס די סחורה, וואלט נישט געדארפט זיין די דברים קשים כגידים, און די אלע זאכן וואלט נישט געדארפט זיין, נאר אונז ווער מיר בני בכורי ישראל, דער אייבערשטער פארטרויט אונז אלע זיינע סודות, דאס איז דער ערבי נחל מסביר פארוואס ס'קומט מיט אזויפיל דברים קשים כגידים, צו ווייזן אז ס'איז ערנסט, און נאכדעם דארף מען זיך אונז מקבל זיין דעם עול, און נאכדעם ווען דו ביסט מקבל דעם עול. וועסטו זעהן ווי ס'וועט שוין גיין פון זיך אליינס. באהבתו תשגה תמיד, ווען מען פילט באמת א טעם אין לערנען, איז לויפט מען נאך דאס לערנען, מען קען זיך נישט אפלאזן דערפון. יעצט דאס איז דער יום טוב שבועות, יום טוב שבועות איז א חתונה, ס'איז א חתונה דער אייבערשטער מיט כלל ישראל, און אויך כלל ישראל מיט די תורה. אונז מוז מיר זיך אונטערנעמען אז אונז עמער טוהן דעם עול תורה, אונז עמער דאווענען ערליך, לערנען פלייסיג, ווי מען קען אריינכאפן אביסל צו לערנען עמער דאס טוהן. יעצט לאמיר אביסל רעדן וועגן דעם בארג סיני, וואס איז געשעהן מיט דעם בארג סיני? עטס ווייסט ס'איז דא דער הר המוריה, דארטן פון דארט האט דער אייבישטער גענומען די ערד צו באשאפן אדם הראשון, דארט איז אויך געווען. ווי אברהם אבינו האט געמאכט די עקידה פאר זיין זון, יצחק האט זיך אויסגעשטרעקט דאס האלז, און אזוי ווייטער, ס'איז געווען יעקב אבינו איז דארט דורך געגאנגען, נאכדעם איז געווארן דער בית המקדש דארטן, ס'איז מורא'דיגע זאך. וואס איז געבליבן פונעם הר חורב? וואס איז געבליבן פון דעם בארג סיני? בארג סיני הייסט הר חורב. וואס איז געבליבן פון דעם בארג חורב? איך בין אמאל געפארן וויזיטן, ס'איז געווען א טריפ, כ'האב זייער שטארק געוואלט דארט זיין, האב איך גענומען אן עראפלאן און איך בין געפארן אויף מצרים, פון ארץ ישראל, און דארט האב איך גענומען אן אגד באס וואס זיי מאכן א טריפ וואס דאס הייסט הר סיני טריפ, מען פארט דורך די גאנצע ווי די אידן זענען געקומען און ביים קריעת ים סוף, דארט פארט מען דורך מיט א פלאוט, דאס איז היינט איז דאס די רעד סי, און פון דארט מען האט אויפגעבראכן דעם סועץ קאנאל, און נאכדעם פארט מען אין די מדבר א שיינע טריפ, קומט מען אן צום בארג סיני, פון וואנט ווייסט מען ס'איז די בארג סיני? ס'איז דא פון רבי יוסף יעבץ אז יעדע שטיין האט דארטן אזוי ווי א סנה, מ'מיינט א ארטיסט האט עס שיין אויפגעפעינט אזוי א. אינמיטן א לאנגן האלץ, און ס'שטארט ארויס אזאלעכע צווייגעלעך. יעצט אז דו נעמסט א האמער, אונז האמיר גענומען גרויסע האמערס, און מ'האט געהאקט, און ווי ס'האט זיך אויפגעבראכן דער שטיין, ס'האט זיך צושפאלטנט, אויף די זייט האסטו געקענט זעהן נאכאמאל דעם סנה. ס'איז א מורא'דיגע בארג, ס'איז א אינטערעסאנטער בארג, ס'איז מורא'דיג. שוין, בקיצור. איז איז דא א בארג וואס דאס הייסט הר חורב? ס'איז א בארג. יעצט לאמיר זעהן וואס איז געבליבן דארטן אין דעם פלאץ ווי מ'האט געגעבן די תורה, דער הר סיני דער הר חורב. מ'האמיר שוין יעצט געזאגט אז פון הר המוריה איז געווארן די בית המקדש. וואס איז געבליבן דארט אין דעם פלאץ הר חורב? יעצט די משנה לערנט אונז א מורא'דיגע זאך אין פרקי אבות.
ס'איז אין זעקסטן פרק. דער זעקסטער פרק באמת איז נישט איינע פון די משניות פון אבות, דאס איז אזוי ווי א ברייתא. ס'איז א ברייתא פאר דעם פרקי אבות. יעצט איז אזוי. עס זאגט אונז דא די ברייתא אין ברייתא בי"ת. אמר רב יהושע בן לוי, זאגט רב יהושע בן לוי, בכל יום ויום, יעדן טאג, בת קול יוצאת מהר חורב, גייט ארויס א בת קול פון הר חורב, ומכרזת, און ס'רופט אויס ואומרת און ס'זאגט, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וויי איז פאר די מענטשן וואס זיי פארשעמען די תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה ווער ס'לערנט נישט תורה נקרא נזוף. ווערט אנגערופן נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר. הערט וואס דא איז געשען, הערט וואס דא איז געשען פון דעם בארג חורב. דער בארג חורב הייבט אן ארויסצוגעבן, פון נאכדעם וואס מען האט גענומען די תורה האט עס אנגעהויבן ארויסצוגעבן א בת קול יעדן טאג, וויי איז פאר די מענטשן, וואס זיי לערנען נישט קיין תורה. יעצט, דער הייליגער בעל שם הקדוש זאגט אז ווען א מענטש האט אמאל א הרהור תשובה אינמיטן טאג, דאס קומט אלץ פון דעם בת קול וואס ער גייט ארויס פונעם הר חורב. יעצט לאמיר קודם פארשטיין די משנה, די ברייתא, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומר אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וואס זיי פארשעמען די תורה. וואס הייסט זיי פארשעמען די תורה? וואס הייסט דאס אז אין ארץ ישראל פארן קארס שבת הייסט עס עלבונה של תורה? זיכער אזוי, אבער נישט דאס זאגט די משנה. באלד וועט עטס הערן וואס די משנה האט צו זאגן. אז אין אמעריקע איז דא ניינציג פראצענט צו אכציג פראצענט אינטער מערידזש דאס הייסט עלבונה של תורה? זיכער אזוי, אבער נישט דאס זאגט די משנה. די נישט אויף דעם שרייט דער בת קול אז ס'איז דא. מען פארקויפט טרייפה פלייש אין ניינציג פראצענט פון אמעריקע, נישטא קיין כשר פלייש און אלעס גייט אונטערן נאמען כשר, דאס איז עלבונו של תורה? זיכער, נאר נישט אויף דעם שרייט דער בת קול, האלט, א צענער וואס שרייט אז פרויען ליידער היטן נישט אפ קיין טהרת המשפחה, דאס איז עלבונו של תורה? זיכער, אבער נישט אויף דעם שרייט דער בת קול, דער בת קול שרייט שכל מי שאין עוסק בתורה. איר הערט וואס דא טוט זיך? ס'איז א נייער דערהער פון די ברייתא. דאס אלעס וואס איז עלבונו של תורה דאס איז אמת, אבער שרייען ווען דער בת קול נעמט זיך שרייען שרייט ער אויף איין זאך, שכל מי שאין עוסק בתורה. דו האסט צייט צו לערנען תורה, צו אז דו האסט נישט דארפסטו לערנען בתוך הדחק און דו לערנסט נישט. דאס איז א מורא'דיגע זאך. דער הר סיני איז געווען זייער א פרייליכער בארג, ההרים רקדו כאילים. מען גייט געבן די תורה אויפן הר סיני. וואס איז געשען גראד נאכדעם? ער איז געווארן א נייער בארג, ער הייסט הר חורב, ער איז חרוב, ער שרייט אוי להם לבריות. פינקטליך וויפיל הייליגקייט און לעבן און אלע גוטע זאכן וואס די הייליגע תורה ברענגט. פונקט אזוי ברענגט יעצט דער וואס ער טוט נישט עוסק זיין בתורה, זאגט דער מהרל פון פראג, וועגן דעם האט עס באקומען א נאמען הר חורב, ס'ברענגט א חורבן אויף די גאנצע וועלט טאמער מ'לערנט נישט תורה, אונזער נישט לערנען תורה ברענגט א חורבן אויף די וועלט, כ'האב געזען אין איינע פון די ספרים שטייט, ווען די גוים זאלן באמת וויסן ווי ווייט די תורה. מאכט אז די וועלט זאל זיין סטאביל מיט אלע עניינים, וואלטן זיי געזאגט פאר אלע אידן עטס דארפט נישט ארבעטן, גייט זיצט און לערנט ענקער הייליגע תורה. איז דער מהרל זאגט א מורא'דיג הייליג ווארט, ווען נישט דער מהרל זאגט עס טרוי איך מיך עס אפילו נישט נאכצוזאגן, נאר דער הייליגער מהרל זאגט עס. ער זאגט, לכאורה דארף מען פארשטיין, אויב די תורה ברענגט גוטס און ס'ברענגט נישט גוטס ווער ס'לערנט נישט, נו פארוואס הייסט עס הר חורב? וואס איז דאס געבן א נאמען אויפן נעגאטיווע זאך? זאגט דער מהרל, ס'איז אזוי חשוב אין הימל אז מ'לערנט תורה, ס'זיצן תנאים און אמוראים און גדולי הדור און ערליכע אידן, מ'זיצט און מ'לערנט תורה און די שכינה האט פון דעם א גרויסע הנאה. זאגט ער אבער, ווען דו זאלסט וויסן וואסערע צער און ס'איז טונקעלער אויף די וועלט ווען מ'לערנט מען נישט תורה און מ'איז מבטל תורה, וואלסטו נישט געגלייבט אז דאס איז אפילו נישט לפי ערך פון די הנאה פון וואס די שכינה האט פון די צדיקים און תנאים און אמוראים און פון משה רבינו וואס זיי לערנען תורה אויף יענע וועלט. זאגט ער א מורא'דיגן משל, ער זאגט א טאטע האט צען קינדער, ניין פירן זיך טיפ טאפ אין בעסטן ארדענונג, תלמידי חכמים יראי שמים און אזוי ווייטער, איין זוהן איז נעבעך געווארן א דראפ-אוט, ער טוט וואס מען טאר נישט, זאגט ער, וואס טוט דער טאטע א גאנצן טאג? ער דאנקט דעם אייבערשטן פאר די ניין וואס זיי פירן זיך גוט? ניין! ער האלט אז דאס קומט זיך אים, ער איז עס ווערד, און פארטיג! ער זיצט און טראכט א גאנצן טאג, וואס טו איך מיט דעם קינד וואס ער גייט נישט אויף א גוטן וועג? וויאזוי ברענג איך אים צוריק? און פארוואס קומט זיך מיר דאס? אפשר דארף איך פאררעכטן מיינע מעשים? ער איז ביזי די גאנצע צייט! צו טרייען דאס קינד צוריק צו ברענגען אויפן גוטן וועג, די אנדערע ניין קינדער אז זיי פירן זיך אידיש און זיי פירן זיך גוט, האט ער נישט אזא נחת רוח ווי דער צער פון דעם אינגל וואס פירט זיך נישט גוט. סאו די אלע תורות וואס ווערט געלערנט אין הימל איז ביים אייבערשטן און ביי די שכינה הקדושה נישט אזא נחת רוח, ווי דאס וואס אונז אויף די וועלט זעמער מבטל כסדר מיט שטותים און נארישקייטן אונזער צייט און מ'לערנט נישט קיין תורה. און די גמרא לערנט דאס אונז, הקדוש ברוך הוא בוכה אויף דריי זאכן וויינט דער אייבישטער, איינער וואס איז אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, וויינט דער אייבישטער. דער הייליגער אבני נזר זאגט אין די הקדמה זאגט ער אזוי, ברור לי שבאמת ברור שכל הצרות שיש לישראל בכל העולם, אלע צרות וואס די אידן האבן אויף די וועלט, היא הכל בשביל שלומדים הגמרא, ווייל זיי לערנען גמרא, כאדם הרוצה לישון, ער גייט לערנען גמרא אזוי ווי א מענטש וואס ער גייט שלאפן, אזוי זאגט דער הייליגער אבני נזר אין די הקדמה, ואם היו מצייתים לי, ווען א מענטש זאל מיך פאלגן, ולומדים מ'זאל לערנען גמרא, בחיות, מיט א ברען, הרי אני ערב בדבר, דער הייליגער אבני נזר געבט דיר א גאראנטי, שטעל דיר פאר ווען דו קענסט ווען דער אבני נזר לעבט היינט און דו גייסט נעמען ביי אים א ברכה און געסט אים א קוויטל, דער אבני נזר זאגט הרי אני ערב לו בדבר, איך האפט אים שלא יחסר לשום אדם פרנסה וכל טוב, ס'וועט קיינעם נישט פעלן פרנסה און אלעס גוטס, עטס הערטס וואס דא טוט זיך? דאס הייסט עלבונה של תורה אז מ'לערנט נישט קיין תורה. יעצט איך וויל מאכן דא א שטיקל באמערקונג, דער אבני נזר רעדט נישט אז א מענטש קומט אהיים נאך א שווערן טאג ארבעט און ער גייט צו א שיעור און ער שלאפט איין דארט, ער מיינט דאס נישט. ער מיינט נאר אז טאמער זיצט ער און ער לערנט ביי די גמרא און ער פילט אז ער מוז נישט לערנען פול קעפעסעטי נאר אזוי ווי א מענטש וואס ער גייט שלאפן, דעמאלטס איז עס א מורא'דיגע פראבלעם. פארוואס? ווייל ווען איינער זאל יעצט קומען און ער זאל זאגן הער דו ביסט אין ריעל עסטעיט כ'האב יעצט א ריזיגן דיעל מ'קען מאכן הונדערט פראצענט אין דריי חדשים איז ער אויף א הונדערט פראצענט און ער האט נישט קיין שום פראבלעם און ער נעמט דעם גאנצן קאפ און ער לייגט אריין אין דעם דיעל. די תורה זאל כאטש ביי דיר זיין אזויפיל ווערד וויפיל דער דיל, אבער אז איינער איז טאקע מיד פון א גאנצן טאג און ער קען נישט מצמצם זיין און ער דרימלט איין, דאס איז זייער חשוב אין הימל, אבער ווען ער גייט זיך לכתחילה צוזעצן אז ער זעצט זיך צו מיט א האלבן קאפ, אזוי ווי א מענטש וואס ער גייט שלאפן, דאס איז אויף וואס דער אייבערשטער איז ברוגז. יעצט דער הייליגער. חפץ חיים ברענגט א מורא'דיגע משל, ער זאגט, ס'איז דא א פסוק הנה היום בוער כתנור, ס'איז א פסוק אין מלאכי, אז ס'וועט קומען א צייט ווען משיח וועט קומען, ס'וועט זיין דער יום הדין הגדול והנורא, עט ברענען א אויוון, דער טאג עט ברענען אזוי ווי אן אויוון, זאגט די גמרא, אז משה רבינו עט ארויסקומען פון יענע וועלט, און ער עט תובע זיין אויף עלבונה של תורה. פארוואס מען האט נישט געלערנט גענוג פלייסיג די תורה. זאגט דער חפץ חיים א מורא'דיגן שיינעם משל, ער זאגט דער קעניג איז אמאל געפארן אויף דאשע, געפארן אביסל זיך אפרוען זעהן זיין קינגדאם זיין מלוכה, פארט ער אדורך עפעס א קליין שטעטל זעהט ער דארט איז דא אזא מאד וואס איז נישט געהעריג געמאכט די ראודס, ס'רעגנט אראפ און ס'זאמלט זיך אן, און א מענטש זיצט און באדט זיך אין דעם שמוציגן וואסער, ער זייפט זיך. און ער איז פול מיט אויסשלאגן, ווייל פארשטייסט דאך אליינס, שמוציג וואסער. און ער פרעגט אים, וואו וואוינסטו? האסט נישט קיין היים? זאגט ער, ניין, איך וואוין דא אינמיטן די גאס, אינמיטן וואלד איז עס. דער קעניג האט אויף אים זייער רחמנות געהאט. איז ער געגאנגען, ער האט אים געזאגט, קום ארויף אויף מיין וואגן, דער קעניג פארט דאך אלץ מיט מיט א דאקטער. האט ער געבעטן דעם דאקטער ער זאל אים אפוואשן געהעריג, און ער זאל אים געבן מעדעצינען, ס'זאל אים אוועקגיין די אלע געשווילעכצער. מיט די אלע מכות וואס ער האט געהאט, און ער זאגט קום איך וועל מיט דיר פארן אין מיין קעניגליכן פאלאץ, און ער געבט אים דארט א צימער, און דארט איז ער געווען אונטער דאקטער'ס קער ביז ער איז געקומען צו זיך, און ס'איז געקומען א פונקט ווי דער קעניג האט אנגעהויבן צו זען אז דער מענטש איז א מורא'דיגער קלוגער מענטש, לא לחכמים לחם, אזוי זאגט דאך שלמה המלך, און מען דארף נעמען דעם מענטש און מאכן אים עפעס א דזשאב געבן אין פאלאץ, איז מען געגאנגען מ'האט אים געגעבן צו זיין איינער פון די שרים, און ער האט זיין דזשאב געפירט עפעס מורא'דיג גוט, דער קעניג האט נאך אזא געלונגענע מענטש נישט געהאט, בקיצור ער איז שוין אזוי גרויס געווארן, דער קעניג האט אים זייער ליב געהאט, אז דער קעניג האט אים געזאגט איך האב א טאכטער און איך וויל זי דיר געבן פאר א ווייב, און אזוי איז געווען, ער איז געווארן דעם קעניג'ס איידעם. אזוי ווי ער איז געווארען דעם קעניג'ס איידעם האט ער שוין געהאט זיין אייגענע פיאקער, ער איז שוין געפארען באקוקען וויאזוי די שטאט זעהט אויס, ס'איז שוין געווען, ער איז שוין געווען דעם קעניג'ס איידעם משנה למלך, ויהי היום פארט ער דורך זיין געגענט וואו ער האט געהאט דארטען דעם לאך מיט דעם שמיציגען וואסער, דעם גריב, און ער האט געזעהן אז ס'זיצען דארטען אנדערע אפאר שיכורים, האט ער אראפגענומען זיינע קעניגליכעשע קליידער און ער האט געגעבען א גיי אריין אין דעם וואסער, ער האט זיך דערמאנט חטאת נעורים.
אז ער איז אויך אזוי געווען און ער איז צוריק, ס'האט אים צוריק געגליסט און געוואלט צוריק ווערן אזוי ווי ער איז געווען דעמאלטס, איז דאס איז די גרעסטע בגידה וואס מ'האט געקענט טון פאר'ן קעניג, ביסט דאך געווארן פון אזא שמוץ ביסטו געווארן אזא גרויסער מענטש, און דו קענסט דיך נישט איינהאלטן, דו ביסט שוין היינט דעם קעניג'ס איידעם און דו קענסט דיך נישט איינהאלטן. אז דו זאלסט נישט צוריק גיין צו דיינע אלטע מעשים רעים, עס האט זייער געארט דעם קעניג, זאגט דער חפץ חיים, די זעלבע איז מיט אונז, דער אייבערשטער האט אונז ארויס גענומען פון ערות הארץ, פון ארגסטן פלאץ וואס איז דא, און ער האט אונז שיין געמאכט, ער האט אונז אויפגעצויגן, ער האט אונז געגעבן מן, אלעס האט ער אונז געטון, און נאכדעם האט ער אונז געגעבן זיין תורה, דאס איז זיין טאכטער, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס טאכטער. און נאכדעם ווען אונז האבן מיר שוין דאס אלעס, גייען מיר צוריק צו דעם אלטן שמוץ וואו אונז זעמיר געווען. און דאס איז בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב. דער אייבערשטער כביכול קען עס נישט דורכטראגן. דער חפץ חיים זאגט אויך, ווען א מענטש גייט צו צו לערנען תורה דארף ער וויסן אז ס'איז נישט דא נאר דער איינער בלאט. דאס איז פאר בחורים זייער גוט צו וויסן. יעדער וויל ווערן א גאון אין איין נאכט, און די נאכט וויל ער זיך נאך אויסשלאפן אויך. מ'דארף וויסן ס'איז נאר דא איין בלאט גמרא מער נישט, אז איך קען דאס קען איך די גאנצע תורה. און ער דארף אויך וויסן אז ס'איז נאר דא איין איד אויף די וועלט וואס ס'לערנט תורה. און ער דארף אויך וויסן אז ער האט נאר איין טאג צו לעבן. זאגט דער חפץ חיים דעמאלטס וועט ער מורא'דיג מצליח זיין. און דער חפץ חיים זאגט אז דאס שטייט אין די אין קריאת שמע. דאס אז ס'איז נאר דא איין בלאט אין די גאנצע תורה איז מרומז אין והיו הדברים האלה. נאר איינס איז דא. דאס אז ס'איז נאר דא איין איד וואס ס'לערנט תורה, ווי חשוב דאס איז, ווייל ס'איז נאר דא איין איד, זאגט ער דאס איז מרומז אין קריאת שמע אשר אנכי מצוך, איך באפעל דיך, דאס איז אז דו לערנסט אזוי ווי היינט איז דיין לעצטער טאג, דאס איז ווייל אזוי ווי שטייט אין קריאת שמע אשר אנכי מצוך היום. און א מענטש דארף וויסן, מען זאגט נאך פונעם אלטן פון קעלם, ס'איז היינט שוין געדרוקט איבעראל, ער האט געזאגט ס'האט זיך געלוינט פארן אייבערשטן צו באשאפן די וועלט אויף זעקס טויזנט יאר, פאר איין מענטש וואס ער זאל זאגן איין מאל נאר ברוך הוא ברוך שמו האט זיך אים אלעס געלוינט. א מענטש דארף משיג זיין די וואס קדושה הייסט, קדושה מעסט מען נישט אזוי ווי מען מעסט גשמיות, איין ברוך הוא ברוך שמו האט זיך געלוינט אלעס. און נאכדעם האט ער געזאגט אז איין אמן איז אזוי ווי טויזענט ברוך הוא ברוך שמו'ס, און נאכדעם האט ער געזאגט אז איין יהא שמיה רבא, איז אזוי ווי טויזענט אמנ'ס, און נאכדעם האט ער געזאגט אז איין ווארט פון תורה, בראשית ברא אלקים, איין ווארט פון תורה איז אזוי ווי טויזענט יהא שמיה רבא'ס, קען מען זיך אונז פארשטעלן וואס דאס הייסט אז מען איז מבטל תורה, מעלבונו של תורה, מען קען אויך צולייגן צום חפץ חיים'ס ווארט, ס'שטייט כל יום ויום בת קול. יוצאת מהר חורב, וואס איז דער יום ויום? דא איז דער פשט, ס'איז נאר דא איין טאג, דו האסט נאר איין טאג צו לעבן, כל יום ויום, יעדן טאג עקסטער קומט ער ארויס א מוסר און זאגן זאלסט וויסן מעלבונו של תורה. א מענטש איז נישט מעריך, ער נעמט נישט פאר ווערד וואס דאס הייסט איין ווארט, תורה, חייב, פטור, זכאי, מותר, מאימתי קורין שמע. דו ווייסט וויפיל ווערטער דו זאגסט ווען דו לערנסט א משנה? און דאס האט געזען אונזער הייליגער תנא רבי עקיבא. רבי עקיבא האט געזען אז ס'קומט א טראפ וואסער, דאס איז דאך ממש לפי ערך פון א שטיין, איז דאך דאס גארנישט. ס'איז ממש גארנישט. דער טראפ וואסער קען דורכשניידן דעם שטיין. ווען ער האט געזען א לאך אינעם שטיין איז נישט דער פשט ס'איז מיט איינמאל געשען. יעדע טראפ האט צוגעלייגט איין ביסל, און ס'האט געדויערט צייט ביז ס'האט עס דורכגעלעכערט, און דאס מוז יעדער פארשטיין, און בחורים זאלן וויסן, עטס האטס אסאך וואס אונז האבן נישט, עטס האטס צייט, אן קיין שום שעבוד מלכות, עטס האטס נישט קיין פראבלעם צו צאלן בילס, עטס האטס נישט קיין פראבלעם אויפצוכאווען קינדער, יעדע רגע וואס עטס זענטס מבטל איז א מורא'דיגע עבירה, און אויף דעם קומט דער בת קול און זאגן. עלבונו של תורה. ס'דא אין די מעשה'ס פון ר' משה פיינשטיין ווערט דער געברענגט אז א בחור האט אים געזאגט רבי איך האב תורה איך זעה מיינע חברים זענען אזויפיל מחדש שיינע זאכן ווי בין איך רבי? האט אים ר' משה געזאגט לערן דיך אויס ס'עט קומען מיט די צייט זאגט ער אים גיי ארויס און קויף א בוק א קאמפאזישן בוק א נאוט בוק און יעדע זאך וואס דו האסט ס'פאלט דיר ביי צו דו פארשטייסט נישט דעם תוספות, שרייב עס אראפ. דארף דיך נישט שעמען, שרייב עס אראפ. עסטו זען אז מיט די צייט עסטו אנהייבן צו מחדש זיין חידושי דאורייתא. ווייל די גאנצע זאך פארוואס א מענטש איז נישט מחדש איז נישט ווייל זיין קאפ איז נישט דערביי, ווייל יעדער איד האט א שייכות מיט די תורה, און יעדער האט זיין חלק אין די תורה. נאר ער לייגט נישט אריין גענוג עפפארט, גענוג כח ער זאל פארשטיין די זאך על בוריה. און דעמאלט זיך טון איין מחדש צו זיין שיינע זאכן, איך זאג אייביג פאר די בחורים, איך פלעג אויכעט אזוי לערנען, איך האב געמאכט א טשארט, ס'איז דא א מחלוקת ר' מאיר און רבי יודא האב איך געמאכט אויבן ר' מאיר אונטן רבי יודא, פטור, מותר, אסור, ווען, וכדומה, א גאנצע עמוד גמרא איז אויף איין גרעף, א טשארט, מ'מאכט איין גרעף האסטו דאס גאנצע ארויס, און נאכדעם וועסטו פארשטיין יעדן תוס' פון זיך אליינס. דו'סט זיך נישט דארפן פלאגן אויף תוס' ווייל תוס' איז בעיסיקלי דער מברר די רישא און די סיפא, אויב דו האסט עס ארויסגעשריבן די רישא און דו האסט ארויסגעשריבן די סיפא וועסטו שוין אנהייבן צו זעהן וואס תוס' וויל, ס'האט געמוטשעט דעם בעל התוס' ווייל טאקע דו האסט איינגעזעצט אזוי און אזוי אבער וואס וועט זיין מיט די סיפא פון די משנה, וועסטו זעהן ווען וועסט מאכן א גרעף און. וועסטו אלעס ארויסזעהן גרינג, און דאס האב איך אייביג געבעטן אז מען זאל מאכן אין די ישיבות, ס'דא און ס'קומט ארויס משניות מיט גרעפס, ס'קומט ארויס גמרות מיט גרעפס, איז דאך אזוי מוראדיג שיין, און דאס איז אזוי וויכטיג, ווייל דאס ברענגט ארויס דעם אמת'ן פארשטענדעניש פון די גמרא און פון דעם תוס' און אלע שיטות אין די ראשונים. מאך א גרעף דערפון. דער אבני נזר האט זיך אמאל זייער איבערגעשטרענגט מיט לערנען, אזוי אז ער האט זיך געמוזט אפרוען. כ'האב געזען פון חפץ חיים ווערט אויך געברענגט די זעלבע, זיין זון זאגט ער האט זיך אמאל אזוי איבערגעשטרענגט אז ער איז געגאנגען צו דאקטוירים און ער האט געהאלטן ער'ט קיינמאל מער נישט קענען עוסק זיין אין טיפקייט און לערנען תוספות. איך זאג עס וועגן דעם ווייל בחורים דארפן וויסן, ס'איז טאקע יעדע מינוט זייער וויכטיג אלעס, אבער מען מוז דאך האבן גדרים, מען מוז זיך אויסשלאפן, מען מוז עסן גוט, און מען מוז אביסל ארויסגיין א שפאציר, אוודאי זיך צו וואטשן די אויגן וכדומה, מען מוז טון געוויסע זאכן וואס דאס האט צו טון מיט בריאות הגוף, ס'איז זייער וויכטיג, ציילן זיי. אז דער הייליגער אבני נזר האט זיך אמאל איבערגעשטרענגט, און ער האט זיך געמוזט אפרוען אביסל, אפאר וואכן, פון די גרויסע טיפע הארעוואניע אין תורה, ביז ער איז צו זיך געקומען, האט ער געלערנט מוסר דעמאלטס, אין א ספר בחינת עולם, ס'איז דא אזא ספר וואס ס'ווייזט אריבער די גאנצע וועלט איז הבל הבלים, און ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך. יעצט דער אבני נזר האט געהאט א שווער וואס ער האט געהייסן דער קאצקער, קאצקער געווען זייער שארף, פרעגט ער דעם אבני נזר נו וואס לערנסטו יעצט ווען דו רוסט דיך אביסל אפ, זאגט ער איך לערן דעם ספר בחינת עולם און ס'ווייזט מיר ווי הבל הבלים די גאנצע וועלט איז, האט אים דער אבני נזר געזאגט א מורא'דיג ווארט, דער שכל פארשטייט זייער גוט אז די וועלט איז הבל הבלים, אבער דער פלייש דער גוף וויל דאס אויך פארשטיין, דאס איז שוין זייער שווער, ווייל דער גוף וויל דאך אירע תענוגים. האט אבער דער הייליגער קאצקער געזאגט א בלאט גמרא מאכט אז דאס פלייש זאל אויך פארשטיין אז אלעס איז הבל הבלים. דאס איז דער חילוק צווישן א בלאט גמרא, זאגט ער, און דעם מוסר ספר וואס דו לערנסט יעצט. פאר די בעלי בתים וואס זיי ארבעטן, זענען ביזי צו זוכן פרנסה, וויל איך אויך זאגן א שטיקל. מאמר. דער מדרש ברענגט אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זאגט דער מדרש, דוד המלך האט געזאגט, יעדן טאג האט ער אנגעהויבן דעם טאג, ער האט געזאגט איך דארף גיין דא, איך דארף גיין צו יענעם פלאץ, לבירה פלוני, לבית פלוני, לסעודה פלוני, איך דארף מיך אומקוקן אויף מיינע אינוועסטמענטס, און בכל יום האב איך דאס געטון, והיו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש. וואס דאס מיינט איז, אז א מענטש וואס איז טרוד מיט אסאך זאכן, ער דארף ברענגען פרנסה מיט אלעם, ער האט גוטע ביזנעס, זאל קיינמאל נישט אנדערעסטימעיטן איין מינוט תורה וואס ער לערנט, דו זאלסט קיינמאל נישט אנדערעסטימעיטן. דוד המלך האט אויך יעדן טאג געמאכט אלע חשבונות, אבער לסוף האבן זיינע פיס אים אריינגעפירט אין בית מדרש אריין. א מענטש ווייסט נישט ווען ער רייסט זיך אראפ איין מינוט פון זיינע זאכן, און ער לערנט א ווארט תורה ווי חשוב דאס איז ביים הייליגן באשעפער. זיי דערציילן א מעשה אז דער הייליגער רבי ר' ברוכ'ל מעזשביזשער מוצאי יום כיפור האט ער יעדן געזאגט וואס ער האט געבעטן, וואס ער האט אינזין געהאט ביים דאווענען, און ער האט אויך געזאגט צו דער אייבערשטער האט אים אויסגעהערט און ער האט עס אים געגעבן צו נישט. דערציילן זיי אמאל איז געקומען איינער און ער האט געזאגט רבי וואס האב איך אינזין געהאט ביים דאווענען, זאגט ער דו האסט אינזין געהאט אז דו ביסט אזוי טרוד מיט פרנסה, האסט געבעטן דער אייבערשטער זאל דיר געבן נאך א שעה יעדן טאג זאלסט קענען לערנען? פרעגט ער און דער אייבערשטער האט עס מיר געגעבן? רופט זיך אן דער הייליגער רבי ר' ברוכ'ל מעזשביזשער, ניין, מען האט עס דיר נישט געגעבן. פרעגט ער פארוואס נישט? זאגט ער, ווייל דו ווייסט נישט ווי חשוב ס'איז ביים אייבערשטן דיינע מינוטן וואס דו כאפסט אוועק פון דיין ביזנעס און פון דיין עסן און פון דיין שלאפן צו לערנען די פאר ווערטער תורה וואס דו לערנסט. ס' דער אייבערשטער האט אזא שמחה און א תענוג און א נחת רוח פון דעם אז ער איז דאס נישט מוותר. דאס איז ווי די משנה לערנט אונז, אל תאמר לכשאפנה אשנה, זאלסט נישט זאגן אז איך וועל האבן צייט פריי וועל איך לערנען שמא לא תפנה, איז סתם אמאל האט דער רבי געטייטשט אין חדר שמא לא תפנה, קען זיין ס'וועט קיינמאל נישט אויסקומען אז דו זאלסט האבן צייט. אמאל א מענטש מאכט א חשבון כ'וועל ריטייערן ביי סיקסטי פייוו, וועל איך לערנען ביז עיטי, אבער עס קען זיין דו וועסט נישט לעבן ביז סיקסטי פייוו, און קען זיין דו וועסט נישט קענען ריטייערן, און קען זיין דו וועסט דעמאלטס שוין נישט זיין אזוי געזונט. איז דאס זאגט דאס זאגט ער אן די משנה אל תאמר לכשאפנה, אשנה שמא לא תפנה. עס שטייט אין די ספרים א מורא'דיגע טייטש, שמא לא תפנה מיינט מען אפשר וויל דער אייבישטער ווען ס'איז לא תפנה ווען דו האסט נישט קיין צייט דעמאלט זאלסטו לערנען. ווייל דאס איז זייער חשוב ביים הייליגן באשעפער.
איז אל תאמר לי כשאפנה אשנה, איך'ל ערשט ווען כ'וועל האבן צייט וועל איך לערנען, ווייל שמא לא תפנה אפשר וויל דער אייבישטער אז ווען דו האסט נישט קיין צייט ס'איז לא תפנה דעמאלט זאלסטו לערנען. א מענטש איז נישט מכיר די גרויסקייט וואס דאס איז אז ער גייט ביינאכט צו א שיעור, שטאטס ער זאל זיך לייגן שלאפן ווייסט ער ער מוז האבן א שיעור און אזוי ווייטער, און דאס איז פארן הייליגן באשעפער מורא'דיג חשוב, און דאס איז דער קבלת התורה וואס אונז גיימיר יעצט מקבל זיין, אונז גיימיר מקבל זיין די קלייניקייטן, די פינעף מינוט דא, די צען מינוט דארט. דעיס מאכט א נחת רוח פארן אייבערשטן. א מענטש מאכט אמאל א חשבון, אפשר איז נישט אזוי וויכטיג איך זאל גיין לערנען היינט ביינאכט, און טאמער איך וועל יא גיין צו איך וועל נישט גיין, ווער העט דען וויסן. וויל איך ענק דערציילן א קליינע אינטערעסאנטע מעשה. ס'איז געווען אמאל א איד וואס האט געוואוינט אין לעיקוואוד, און דעמאלטס איז נאכנישט געווען לעיקוואוד ווי היינט, זעקס טויזנט תלמידים כנהר, עס איז געווען א דערפעלע. און דער איד פלעגט אריינקומען אין בית מדרש אין לעיקוואוד, אמאל יא אמאל נישט, ער פלעגט אמאל אביסל לערנען אמאל אהיים גיין, ער איז געווען אזא סטרעינדזשער, און דעמאלטס פלעגט מען נאך מקרב זיין יעדן, עס איז צוגעקומען איינער פון די בני תורה און ער זאגט אים, איך זע איר קומט איין טאג יא איין טאג נישט, לאמיך הערן פון אייך אפשר קען איך אייך צוהעלפן איר זאלט קענען יעדן טאג קומען צו א שיעור, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, איך בין דייעגנאוזד מיט קענסער, איך בין זייער זייער קראנק. ווען דו זעסט מיך נישט דא אין בית מדרש בין איך ביי א דאקטער אדער נעמען קימאו אדער אנדערע זאכן, בלאט טעסטס, ווען איך האב צייט כאפ איך אריין אין בית מדרש אפאר מינוט, בקיצור עס גייט דורך נאך אפאר וואכן דער מענטש קומט נאך ווייניגער, בקיצור איינמאל קומט צו נאכאמאל דער כולל אינגערמאן און געט אים אביסל חיזוק, פרעגט דער קראנקער מענטש דעם כולל אינגערמאן זאג מיר איך וויל דיך פרעגן א שאלה, דו האלטסט טאקע אז פארן רבונו של עולם איז אזא גרויסער חילוק צו איך קום דעי פינעף מינוט אמאל א טאג צו נישט? דאז איט ריעלי מעיק א דיפרענס? קיין גרויסע תלמיד חכם ווער איך עניוועי נישט פון דעם, וואסער א נחת רוח האט דער אייבישטער פון דעם וואס איך קום דא אריין? און צו אפשר האט ער אינגאנצן נישט קיין נחת רוח, אפשר וויל ער נאר אז מ'זיצט און מ'לערנט א גאנצן טאג, די פאר מינוט מאכט ביי אים נישט אויס. זאגט אים דער כולל אינגערמאן, דער לעיקוואדער כולל אינגערמאן זאגט אים אזוי, איך וויל דיר פארציילן א מעשה, ס'איז דא אין דעם עולם המוזיק פון די גוי'אישע וועלט איז דא א באקאנטער מענטש, ער לעבט שוין נישט היינט, ער האט געלעבט פון עיטין סיקסטי סעווען ביז ניינטין פיפטי סעווען, ער איז געווען א טאליענער, ער האט געהייסן ארטרו טאסקאניני, ער איז געווען א טאליענער א קאנדאקטער, אין די מוזיק הייסט א קאנדאקטער, ס'איז דא א סימפאני, ס'שפילן ווייאלינס מיט די אלע אנדערע אינסטרומענטס, און ער מאכט מיט די הענט און מיט א שטעקעלע, און ער קאנדאקט א גאנצע סימפאני. יעצט ער איז געווען בימיו האט ער געהייסן דער גרעסטער אין די וועלט, מען האט אים געברענגט פון איטאליע אויף אמעריקע צו די מעטראפאליטען אפערע, און ער האט אויכעט געשפילט אין די פילהערמאניק ארקעסטרא. שפעטער האט מען אים גענומען צו זיין אין NBC סימפאני ארקעסטרא דער דירעקטאר. NBC איז די גרעסטע ניוז אין די טעלעוויזשאנס און אין די רעדיאוס, און ער איז געווען פון ניינטין טוירטי סעווען ביז ניינטין פיפטי פאר. יעצט בשעת מען האט אים געוואלט נעמען אז ער זאל אריינגיין צו NBC, האט NBC געשיקט מענטשן זאלן אים אינטערוויוען. די ניוזפעיפערס זאלן הערן וואס ער האט צו זאגן מיט אלעם. קיצור קאלט אים אפ א צייטונג שרייבער און זאגט איך וויל אריבער קומען דיך היינט נאכט אינטערוויוען. זאגט ער היינט נאכט קען איך נישט ווייל איך הער אויס אויפן רעדיא אן ארקעסטרע וואס ס'דארף שפילן און איך האב דעזיינט דעם ארקעסטרע מיט די אלע טונס און איך מוז אויסהערן צו זיי שפילן עס פונקטליך. האט ער געזאגט נו אדרבה וויל איך טאקע אריבער קומען איך וויל זען ווי אזוי דו הערסט עס אויס. אודיאו, און איך וויל דעמאלטס קוקן וויאזוי דו פאנקשענס בשעת ווען דו טוסט די אלע זאכן. רמ. זאגט ער פיין, אויב דאס איז דיין באגער קום אריבער. בקיצור, און ער באשרייבט דאס אז ער האט אנגעהויבן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן צו שפילן די ארקעסטרע איז ער אריינגעגאנגען אין אן אנדערע וועלט, מ'האט נישט געקענט צו אים רעדן, ער איז געווען אזוי פארטראכט און פארטאן און ער האט. מיטגעשאָקלט, ס'איז געווען ממש געפערליך צו קוקן אויף אים און וויאזוי ער האט זיך אינגאנצן אריינגעלאזט אין די זאכן. דער עולם פארשטייט נישט, די וואס זענען אין מוזיק, די די די גייען אויס פאר דעם. כ'ווייס ס'איז דא א מעשה, כ'בין נישט זיכער, אזוי האב איך געהערט, אז דער אנטעניער איז אמאל געווען אין ווין, האט מען אים געזאגט ער זאל אריינגיין אין די אפערע, אז ס'איז דא די באקאנטע ווינער אפערע דאס האט געשמ'ט אין די גאנצע וועלט, איז ער אריינגעגאנגען און ער האט געוואטשט, ווי מען פירט, ווי א קאנדאקטער פירט א גאנצע סימפאני, און ס'איז געווען אפשר פֿינף און צוואַנציק דרייסיג ווייאלינס מיט אלעם, און ער איז צוגעגאנגען נאכדעם צום קאנדאקטער און געזאגט ס'איז מורא'דיג שיין געווען, נאר דעמאלטס דארט און דארט איז איין ווייאליניסט איז נישט גוט געפארן. איז געגאנגען דער קאנדאקטער האט זיך ארויסגענומען א גאן האט זיך געשאסן אין די אפערע, אזוי פארציילט מען, כ'האב געלערנט אין וויזשניץ האט מען אזוי פארציילט וואס פאר א מוזיקאלישער מענטש דער אנטעניער רבי איז געווען, דער אנטעניער איז געווען א ברודער פון רב ישראל'טשע, בכלל אלע וויזשניצער רבנים ביז למשל דער אמרי חיים א איז געווען אזוי מיוזיקאליש ביים טיש, ווען איינער האט געזינגען א שלעכטע תנועה האט ער גראד געקלאפט אויפן אויער, איך הער עפעס, עפעס טויג נישט, קיינער האט עס נאכנישט געהערט, ער האט שוין אלעס געהערט, ער איז געווען מורא'דיג אריין געטון אין דעם ענין פון נגינה. נגינה איז איינע פון די שבע חכמות, ווען מען האט גענומען רבי ר' שמעלקע'ן צו זיין רב אויף ניקלשבורג, דער רבי ר' מיילעך איז ברוגז געווען ווייל ניקלשבורג איז געווען זייער א גראבע א פארגרעבטע קהילה, אבער מען האט אים דארט געגעבן א רבנות פאסטן, איז ער אהין געפארן און ער האט געזאגט א דרשה אז צו פערד דארף מען האבן א פערד דאקטער נישט קיין מענטש וואס עס זאל דאקטערירן די פערד. איז דער רבי ר' שמעלקע האט זיך אויפגעשטעלט ביי די ערשטע דרשה ווען מען האט אים געמאכט רב, און ס'איז געווען די זיבן וואכן צווישן פסח און שבועות, האט ער יעדע וואך גערעדט פון אן אנדערע חכמה, ער איז געווען בקי בכל השבע חכמות. ס'ווערט אויך געברענגט אין רבי יונתן אייבשיץ מ'זאל זיין בקי מיט אלע שבע חכמות, מ'זאל וויסן ווען ס'איז כישוף און ווען נישט, ער זאגט די גלחים פלעגן מאכן די הויעכע קירכעס אין די דאום פלעגן זיי מאכן א קליינעם לעקטער, א לעכט מיט א שפיגל און מען האט אראפגעשיינט און מען האט איינגערעדט אז דאס איז מלאכים מיט שדים ממילא דארף א רב קענען די אלע שבע חכמות סאו מוזיק איז איינע פון די שבע חכמות אזוי ברענגט ר' יונתן אייבשיץ פון יערות דבש. בקיצור, צוריקקומען דא צו אונזער ענין, איז געגאנגען דער NBC און ער האט אים געוואלט מאכן אן אינטערוויו, האט ער געזען ווי אויפן רעדיא הערט ער אויס און ער מאכט מיט מיט די הענט, און ס'איז געווען ממש געוואלדיג, ער איז אזוי אריינגעטון געווען אין די מיוזיק מ'האט אפילו נישט געקענט רעדן דעמאלטס צו אים, מ'האט אפילו נישט פרובירט. נאכדעם ווען ער האט געענדיגט געט ער זיך א רוף. ס'האט געדארפט זיין אן ארקעסטרע פון פֿערציק ווייאליניסטס. ווייאליניסט, און דערווייל איז נאר געווען נײַן און דרײַסיק, איינער האט געפעלט. בקיצור, ער האט געהאלטן אז ער מאכט חוזק און פורים פון אים, איז ער געגאנגען האט זיך נישט געפוילט און ער האט אפגעקאלט דעם וואס האט געפירט די סימפאני און האט אים געפרעגט זאג מיר וויפיל ווייאליניסט האסטו געהאט? זאגט ער נארמאל האמיר פֿערציק, היינט ס'האט געפעלט איינער האט אריינגעקאלט אז ער קען נישט אנקומען, האבן מיר געהאט נאר נײַן און דרײַסיק, האט ער דאך געזען ס'איז אמת, דער מענטש האט געוויסט אויפן ראדיא דא אין זי ביי זיך אין שטוב אז ס'פעלט א ווייאליניסט, פרעגט ער דעם מענטש דעם ארטא טאסקאניני, ער פרעגט אים זאג מיר איך וויל דיך פרעגן עפעס, וויאזוי האסטו געוויסט אז ס'האט געפעלט א מענטש, איך פארשטיי דאס נישט, האט ער אים מסביר געווען אזוי, יעדער מענטש האט א פארט וואס ער מוז שפילן, און טאמער ער איז נישט דארט געווען האב איך געהערט ווי זיין פארט איז נישט געשפילט געווארן. דער עולם האט עס נישט באמערקט ווייל ס'איז דאך דא גענוג ווייאליניסטס, אבער איך וואס כ'האב געשריבן דעם סאנג און איך ווייס ווי ער האט געדארפט אריינפיטן און אריינקיקן און ער האט נישט אריינגעקיקט האב איך געזען אז ער פעלט, ביי מיר איז ער געווען ממש בלענק. אזוי פארציילט דער. דער כולל אינגערמאן אין לעיקוואוד פארציילט דאס פאר דעם איד, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, דא איז דא א גרויס בית מדרש לערנען אפאר הונדערט אינגעלייט, דעמאלטס האבן געלערנט הונדערט היינט לערנען טויזענטער, קיינער אין אמת'ן, זעהט נישט ווער ס'פעלט דא אויס ווער ס'פעלט דא נישט אויס און ווען איינער פעלט געשעהט גארנישט זאגט ער אבער וויסן זאלסטו אז ס'איז דא א קאנדאקטער דער קאנדאקטער ווייסט עקזעקטלי ווער ס'איז דא ווער ס' הועווער קיקס אין ווען ער דארף און ווער ס'האט געפעלט אין דעם סימפעני הי נאוס עקזעקטלי וואטס גאוינג אן.

אז איר זאלט אריינקומען ווען איר דארפט אריינקומען מיט אייער חלק אין די מוזיק, און נאר דעמאלטס האט ער הנאה, ווען נישט זאגט ער נאכדעם יא ס'האט געפעלט איינע פון די ווייעליניסט, זאגט ער ווען דו קומסט, ווען דער אייבערשטער געט דיר גענוג געזונט און כח אז דו קענסט אריינקומען אין שול, קיינער ווייסט טאקע נישט. ביסט יא דא ביסט נישט דא, ס'איז קיינעם נישט אינטערעסאנט, דו פרעגסט נישט קיינעם קיין קשיות, קיינער דארף דיך נישט פרעגן קיין קשיות און דו דארפסט זיי ענטפערן, אבער דער קאנדאקטער, דער הייליגער באשעפער, ער קאנדאקט זיין ארקעסטרע, ער ווארט אויף דיין קיק אין אז דו זאלסט אריינקומען דעמאלטס ווען דו דארפסט אריינקומען, ווען ער מאכט מיטן שטעקעלע אזוי דארפסטו אריינקומען. ער האט דיר געגעבן א מישן, יעדער מענטש האט א מישן, און קיינער קען נישט טוהן יענעמ'ס מישן, און ווען דו האסט א רגע צייט איז דיין מישן אז דו זאלסט זיצן אין בית מדרש, און דער מענטש האט אים זייער שטארק באדאנקט, ער האט אליין נישט געוואוסט ווי חשוב יעדע ווארט תורה אין הימל איז, און צו קומען אין א שול ווי חשוב ס'איז. דאס זאגט דוד המלך, כל יום ויום האב איך מיר אויסגערעכנט וואו איך דארף אלס גיין מיינע געשעפטן, ותמיד היו רגלי מוליכין אותי לבית המדרש, ער האט דאך געמוזט גיין באקוקן זיינע געשעפטן ער איז דאך געווען דוד מלך ישראל, אבער קודם האט ער אריינגעכאפט אביסל תורה, האט ער אריינגעכאפט אביסל זינגען צום אייבערשטן אשירה לה' בחיי, נאכדעם איז ער געגאנגען צו זיינע געשעפטן, אבער דאס איז שוין אן אנדערע מין געגייעכץ, דאס איז די פשט אז קודם איז דער אייבערשטער און א גאנצן טאג דארף איך זיין מיטן אייבערשטן, דביק, כ'מוז דאך גיין צו דעם געשעפט, ממילא גיי איך. אבער עס איז נישט די פשט אז איך גיי, איך שטיי אויף ווייל איך דארף גיין צו די געשעפטן, איך שטיי אויף ווייל איך דארף דינען דעם אייבערשטן, איך גיי נאך צו די געשעפטן ווייל דאס דארף איך טון, ווייל איך דארף דאס צו טון. און אויכעט, דאס ברענגט צו צום מענטש, די תורה ברענגט צו עולם הבא, די גמרא ברענגט אז אחר איז געווען דער רבי פון ר' מאיר. ברענגט די גמרא אז אחר איז געשטארבן, ער איז געשטארבן אלס א בעל עבירה, און מען האט אים נישט אריינגעלאזט אין גיהנום, ווייל ער האט געהאט אין זיך כח התורה, ער האט געהאט אזויפיל תורה, די תורה, הלא דברי כאש נאום השם. מען לאזט נישט אריין קיין תלמידי חכמים אין גיהנום, זאגט דער מהר"ל, זייער פשוט. די גיהנום מיינט ער האט דעם גרעסטען דעם שטארקסטן פייער. און די תורה דאך הלא דברי כאש אסאך שטערקער ווי דער פייער פון גיהנום איז ווען מען נעמט אריין א תלמיד חכם אין גיהנום וואס ער האט געלערנט תורה קען עס אים נישט פארברענען. האבן זיי נישט אריין געלאזט אחר אין גיהנום. און ער איז געווען דער רבי פון רבי מאיר אחרים. ווייל ער האט דאך געהאט תורה. איז געגאנגען רבי מאיר און ער האט געזען אז ער וואלגערט זיך. נישט אין גיהנום און אין גן עדן האט מען אים אויך נישט אריין געלאזט. ער האט זיך געוואלגערט. רבי מאיר געזאגט ווען איך וועל שטארבן וועל איך אים אריין ברענגען אין גיהנום, און ס'איז ארויס געגאנגען טאקע פון אחר'ס קבר א גרויסער רויעך איז ארויס געגאנגען, דער סוף איז געווען אז רבי יוחנן האט געזאגט ס'איז א גרויסע חכמה אריין צו ברענגען א רבי'ן אין גיהנום, די חכמה איז אים צו ברענגען אין גן עדן, דער רבי יוחנן האט געזאגט ווען איך וועל שטארבן וועל איך אים אריין ברענגען אין גן עדן, אזוי האבן דאך אלע געלערנט מימרות פון אחר, און ממילא העט מען אים אריין שטעלן אין גן עדן. אזא בחינה ווי תלמיד שגלה מגלין רבו עמו פארוואס שלא יהא הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן. יעצט ר' יוחנן איז געווען אפשר הונדערט פופציג יאר שפעטער נאך ר' מאיר, ר' יוחנן איז געווען אן אמורא, ר' מאיר איז געווען א תנא, און ס'האט געדויערט אזוי לאנג אז מען זאל האבן א מנוחה פאר דעם גרויסן תלמיד חכם אחר אחרים. אלישע בן אבויה, אין די משנה ווערט נאכגעברענגט א מאמר פון אים אין פרקי אבות, אלישע בן אבויה אומר, הלומד, ווען איינער לערנט ווען ער איז יונג, איז עס אזוי ווי ער לערנט אויף א נייעם פאפיר, ער לערנט ווען ער אויף דער עלטער, איז עס אזוי ווי אויף א נייר מחוק. על כל פנים, די תורה שיצט א מענטש, און די תורה קען אריינברענגען א מענטש אין גן עדן, טאמער לאזט ער איבער גוטע תלמידים צו כדומה. יעצט די תורה רייניגט אויך די מענטש אז ער זאל ווערן פון מאכל שעורים א מאכל. חיטין, פון א מאכל בהמה זאל ער ווערן א מאכל אדם. יעצט דאס וואס א מענטש לערנט תורה, צו ער גייט יעדן טאג דאווענען, צו ער ליינט קריאת שמע בזמנו, בעיסיקלי איז ער נאך א מאכל בהמה, ער ער קען אלעס טוהן, נאר טאמער טוט ער נישט מיט פנימיות, און ער טוט נאר מצות אנשים מלומדה. איז דאס גארנישט מער ווי די רינגלינג בראדערס, די רינגלינג בראדערס לערנען אויס א בהמה, זיי קענען דעיס טוהן און יענץ טוהן, מען לערנט אויס, סאו בקיצור דיין טאטע האט דיך גוט צוגעוואוינט, ער האט דיך גוט איינגעוויינט, ער האט דיך אויסגעלערנט צו ליינען קריאת שמע אינדערפרי, זאגן ברכות התורה, אנצוטוהן תפילין, צו גיין אין א מקווה, צו דאווענען, באט דעיס מיינט גארנישט באמת אין ענין פון קבלת התורה, די קבלת התורה הייבט זיך אן נאר דעמאלס ווען ס'ווערט פון א מאכל שעורים וואס דאס איז די ספירת העומר ווערט עס א. די מנחה חדשה וואס דאס איז חיטין. ס'טייטש פון א בהמה ווערט מען א מענטש. דער חינוך ברענגט פארוואס ציילט מען נישט די ספירה א קאונטדאון, אלץ ציילט מען טען, ניין, עיט, סעווען, סיקס, פייוו, פאר. זאגט דער חינוך וויבאלד ס'איז צופיל טעג צו ציילן א קאונטדאון פילט מען זיך זייער פרעמד און זייער ווייט פונעם קבלת התורה ביז מ'קומט גאר נאנט. שטעל דיר פאר מ'הייבט אן פיפטי, פארטי ניין, פארטי עיט, פארטי סעווען. פרעגט דער חינוכ'ער פארוואס דרייט מען נישט איבער אינמיטן ווען מ'האלט שוין נענטער, זאגט ער ווייל וויבאלד מ'האט מתקן געווען אויף איין וועג דרייט מען נישט איבער אויף א צווייטן וועג, אבער באמת די גאנצע ספירת העומר איז א קאונט דאון אויף צוריק צו וועגס, דאס טייטש אז יעדן טאג וויל מען זיך אויפארבעטן נאך א מידה פון די נײַן און פֿערציק שלעכטע מידות פון די מ"ט שערי טומאה, און מ'וויל אריינקומען צו די קדושה. יעצט משה רבינו שטייט ותחסרהו מעט מאלקים, ס'איז דא נו"ן שערי בינה, משה רבינו האט משיג געווען נאר נײַן און פֿערציק, איינס האט אים געפעלט, אין קבלה ר' שמעון בן יוחאי האט משיג געווען זיבעציק, די זיבעציק שערי בינה, יין נכנס, יין יוצא סוד, יעצט צו דעם איז אויך דא א גאנצע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, אין זוהר הקדוש שטייט תא חזי קום זעה, איך גיי דיר עס ווייזן, אין די גמרא שטייט קיינמאל נישט תא חזי ס'שטייט תא שמע קום עס נאר הערן עסט פארשטיין לויט די השגות סאו ווען ס'קומט צו ווייזן איז דא זיבעציג שערים. ותחסרהו מעט מאלקים מעט זאגט דער זון פון ווילנער גאון אויף די הקדמה וואס דער ווילנער גאון האט געמאכט א פירוש אויף ספרא דצניעותא זאגט ער מעט דאס איז מ"ט פון דרויסן און די עי"ן פון אינעווענדיג. מעט מאלקים אז משה רבינו האט אפילו פארשטאנען די עי"ן, די זיבעציג וואס רבי שמעון בן יוחאי רעדט פון די זיבעציג האט ער אויך פארשטאנען. אונז פארלאנגט מען נישט אונז זאל מען פארשטיין די אלע זאכן על פי סוד, אבער על פי פשטות די מ"ט שערי בינה דארף מען אונז אויך פארשטיין. איז וועגן דעם ציילט מען די מ"ט שערים מען זאל צוקומען יעדן טאג אויסארבעטן אן אנדערן שער. שטייט עוד מעט ואין רשע אז א מענטש לערנט די הייליגע תורה און ער פארשטייט די מעט די מ"ט שערי בינה מיט די שבעים די זיבעציג שערים וואס איז דא אין סוד איז דעמאלטס האסטו נישט קיין רשע מער. א מענטש זאל נישט טראכטן כ'האב אזויפיל שוין צאמגעזינדיגט מיט אהער צאמגעזינדיגט אהין צאמגעזינדיגט ס'איז יעצט אירעלעווענט דו ביסט מתקן יעדן טאג איינע פון די שערים ווען ס'קומט דער שבועות שטייט תספרי חמישים יום, מען ציילט נישט נאר נײַן און פֿערציק טאג, זאגן די ספרים דער אוהב ישראל איז מאריך אז ווען ס'קומט דער פופציגסטער טאג אויב דו האסט געציילט זאלסטו וויסן דער טאג ציילט יעצט אליינס און דער טאג איז דיך מקדש ומטהר, דאס איז די פשט תספרו חמישים יום. דער טאג ציילט אויכעט. יעצט דער זוהר הקדוש זאגט וואויל איז פאר די אלע מענטשן וואס זיי האבן געציילט אין די נײַן און פֿערציק טעג און זיי האבן זיך גערייניגט פון אלע זייערע טומאות און קליפות. עס שטייט אין די ספרים, אין אוהב ישראל ווערט עס געברענגט, וואס געשעט א מענטש האט פארגעסן אמאל צו ציילן, עטס ווייסט עטס עטס לאכן א גוט. אפאר יאר צוריק ווען כ'האב נאך געקענט אריינקומען אין בית מדרש כ'האב נאך געווען א מענטש וואס כ'האב געמעגט גיין אין א שול האב איך געמאכט אמאל אין סאטמארע בית מדרש אין קליימער אן אנאליסיס וויפיל מענטשן זענען דורכגעגאנגען גאנץ ספירת העומר און זיי האבן קיין איינמאל נישט פארפעלט רבותי איך שעם מיך ענק צו פארציילן סעווענטי פערסענט אר מאר דיד נאט פיניש דאס איז אבער נאכנישט געפערליך. כ'פארשטיי ס'איז א נײַן און פֿערציק טאג, ס'איז א א א סך פון א פון א יאר. זיבעציק פראצענט האבן נישט געציילט, און פופציג פראצענט פון די זיבעציק פראצענט האבן מיר געזאגט אז זיי מעסט אפ נאך פאר ס'איז דורך די יום טוב פסח. דא איז ער געגאנגען חל המועדיגן, און דאס האט אפגעהארגעט אלעס. ער איז אהיימגעקומען שפעט, ער איז אין קיין שול נישט געגאנגען מער דאווענען דעמאלטס נאכט, און ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די לעצטע טעג, די צווייטע טעג פון פסח, האט ער געזען עפעס נאך מעריב הייבט מען אן לשם יחוד און ס'טוט זיך א גאנצע זאך. איז לכאורה קען מען ווערן אינגאנצן צובראכן, כ'בין נישט ריין, ווי זאל איך מקבל זיין די תורה? זאגט דער אוהב ישראל און אנדערע ספרים תספרו חמישים יום, מען ציילט נישט נאר נײַן און פֿערציק, דער פופציגסטער טאג ציילט פאר יעדן איד וואס ער האט צובראכן פארוואס ער האט נישט געקענט ציילן, און ער קען זיך נישט מטהר זיין, וועט דער טאג מיט דיר מיטציילן, און דער טאג גייט ציילן, אזוי ווי אלע טעג, און אין דעם טאג קענסטו די אלע טעג מתקן זיין מיט איין מאל, און דאס איז דער יום טוב שבועות, און אז ס'קומט דער יום טוב שבועות, דארף מען זען אז מ'זאל אלעס מתקן זיין. איז דאס וואס א מענטש טוט נאר מצוות אנשים מלומדה, דאס איז זייער פיין, דאס איז די רינגלינג בראדערס, זיין טאטע האט דאך אויסגעלערנט, מ'קען ארויסשיסן אן עלעפאנט פון א קענאן, דו דו שטייסט יעדן טאג אויף, דו דרייסט די תפילין, דו גייסט אין מקווה, אלעס איז פיין און וואויל, אבער וויפיל הארץ לייגסטו אריין, וויפיל מ"ט שערי בינה ליגט אין יעדע מצוה און אין יעדן לימוד התורה וואס דו טוסט. איך זאג אייביג א אינטערעסאנטע זאך, מען זאל פארשטיין וויאזוי עס קען זיין אז מען קען זיך מיטכאפן מיט מענטשן וואס האבן געפלאגט זיך און זיי האבן א גאנצע צייט געציילט ספירה און דו האסט נישט געציילט, זאג איך אייביג אזוי. כ'בין געגאנגען אמאל אין אן עראפלאן, פרעגט מען, פרעגן זיי מיך דו ווילסט האבן פירסט קלעס? זאג איך ניין. פארוואס? ווייל ס'קאסט מער געלט. זאג איך, למעשה צו דו פארסט פירסט קלעס צו ביזנעס קלעס צו דו פארסט אין די בעק געשטופט, אונז אלע פארמיר א דעסטינעישאן וואו אונז ווילמיר אנקומען, צו איז עס אויף ניו יארק ווען מ'קומט אהיים פון ארץ ישראל, צו איז עס אויף תל אביב ווען מ'פארט אויף ארץ ישראל, אונז האמיר א דעסטינעישאן און א גאול. ווען אונז זעמער אנגעקומען צום גאול און מיר זעמער אריין אין די קאסטומס און מ'איז דורך די פעספארט קאנטראל איז אונז באמת נישט קיין גרויסער חילוק צו מ'איז געפארן באקוועם, צו מ'איז געפארן אביסל געשטופט, צו א סטוארדעס האט יעדע פינעף מינוט געקלאפט יו וואנט א דרינק, דאס איז אין פירסט קלעס, צו אין ביזנעס קלעס, צו ביסט געפארן געהעריג מ'האט דיר געסערווט דארטן דעם סאפער און פארטיג האסטו געקענט מיטברענגען א סענדוויטש. סאו די איידיע אז דו ביסט געפארן אינעם זעלבן פלייט מיט די אלע רייכע מענטשן און דו ביסט אנגעקומען אין דעם זעלבן לאנד ווי דו האסט געברויכט אנקומען, דאס מאכט אז דו האסט קאמפליטעד דיין מישען. וויאזוי דו ביסט געפארן און וויאזוי דו ביסט אנגעקומען, דאס איז רילי אירעלעווענט. און דאס איז וואס מען מוז פארשטיין. ס'איז געווען אידן וואס האבן זיך געפלאגט, זיי האבן געציילט די ספירות, זיי האבן נישט מבטל געווען אפילו א רגע. געבט דיר דער אייבערשטער אבער נאך א טשענס, שבועות, מקבל צו זיין די תורה אפילו דו ביסט בטומאה, און דער טאג פון שבועות וויבאלד מען האט געברענגט די מנחה חדשה פון חיטין, וועט דאך עס מאכן פאר א מענטש צו זיין נישט קיין מאכל בהמה נאר א מאכל אדם, דו'סט ווערן א מענטש, די נפש הבהמית וועט ארויפגעלאכטן ווערן, ס'וועט אריינגיין אין דיר אן אור פונעם נפש אלוקי, און ממילא דארפסטו דיך נישט זארגן, סאו טו א טובה, גרייט דיך יעצט אן צום שבועות, וועסטו זען אז דו'סט גוט פארן. אם ירצה השם, יעצט האטס אלע א פרייליכן יום טוב.